א גוט יאר, די וואך גייט פרשת בשלח, עס איז דאך מיין פרשה, ולא נחם אלקים, נחום איז נישט קיין מלאך, אבער דרך ארץ פלישתים, עץ שקצים פעדעפיילס זאלסט האבן דרך ארץ, ווייל ס'איז צער איז ווי א בארג, נישט סתם, ס'איז צער איז ווי א בארג לעצטנס, עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן, די אידן זענען געגאנגען אין א לאנג דזשורני אין די מדבר פערציג יאר, אוי ארבעים שנה, אקוט בדור, אזוי זאגט רשי. משה רבינו האט געזאגט, אחד עשר יום מחורב עד קדש ברנע א און עץ האט עס געמאכט מיט קפיצת הדרך, און נאכדעם האט מען געזינדיגט און מען איז געבליבן פערציג יאר. א שווערע דזשורני. עניוועי, ס'איז אלץ געווען מברר צו זיין די ניצוצות הקדושים, און אזוי ווי א הויז האט א מזוזה וואס דאס איז די שמירה, איז די מדבר איז געווען פיל מיט נחשים ועקרבים דאס איז געווען די שמירה אויף ארץ ישראל דאס מיינט אז זיי האבן געמאכט זיכער אז מ'וועט נישט קענען אריינגיין אויף ארץ ישראל און האלטן תורה און מצוות און אפילו בשעת מ'איז געווען אין די מדבר האבן זיי געמאכט זיכער אז די אידן זאלן זינדיגן מיט'ן עגל דאס איז די אלע נחשים ועקרבים דאס איז די סמך מם און די אידן האבן דאס דורכגעבראכן מיט אזא גרויסן רבי'ן ווי משה רבינו על כל פנים יעצט גייט אויך זיין א גרויסע א נסיעה פון באבוב'ער חסידים וואס זיי פארן מיט זייער רב אויף ארץ ישראל, איך הער ס'עט זיין צוויי טויזנט מענטשן, די משנה אין מסכת ברכות, דף מ ט עמוד ב' לערנט אונז כיצד מזמן, זאגט די משנה אזוי, בשלושה אומר נברך, בשלושה והוא אומר ברכו, אז ס'איז דא דריי מענטשן פלאס דער וואס ס'זאגט. דעם זימן זאגט מען שוין נישט נברך מען זאגט שוין ברכו, בעשרה זאגט מען שוין נברך אלקינו, בעשרה והוא אומרים ברכו, נאכדעם. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, במאה, ווען ס'איז דא הונדערט מענטשן, אומר זאגט ער נברך השם אלקינו, במאה והוא אז ס'איז דא הונדערט מיט איין מענטש, ער דער וואס זאגט די ברכה, די זימן, אומר זאגט מען ברכו.

רב גמליאל, יעצט רעדט מען וועגן צוריק ענפערן וויאזוי מען ענפערט, איז איין מאן דאמר האלט מען זאגט ברוך השם אלקינו אלקי ישראל אלקי צבקות יושב הכרובים על המזון שאכלנו רבי יוסי הגלילי אומר לפי רוב הקהל הם מברכים שנאמר במקהלות ברכו אלקים השם ממקור ישראל. בקיצור, רבי עקיבא האלט ניין, אחד מרובים ואחד מועטים זאגט מען ברכו את השם און רבי ישמעאל זאגט ברכו את השם המבורך. על כל פנים מען זעט ס'איז א חילוק צו אסאך מענטשן איז זענען אינאיינעם צו ווייניג, הגם מען פסק'נט אז מען מאכט נישט אנדערש דעם נוסח, אבער מען זעט אז ס'איז שורה א גרעסערע קדושה. יעצט אז מען פארט אויף אומאן ראש השנה, דארף פארן פיר מאל א יאר ראש השנה און שבת חנוכה און שבת מברכין ניסן און שבועות, זאג איך אייביג אן מען זאל זיך וואטשן, און מ'זאל נישט מאכן קיין חילול השם. מ'דארף רעדן און מעורר זיין. איז יעצט אז ס'פארט אזא גרויסע נסיעה ווי דער באבובער רב זאל זיין געזונט, און ס'ן פארן איך הער צוויי טויזנט מענטשן, זיך א גרויסער עולם, איז דער סמך מם וועט זיך דאך דא פארלייגן, וויל איך געבן אביסל דברי מוסר ודברי חיזוק מ'זאל וויסן וואס צו טון און וויאזוי מ'זאל פארן. איך קען מיך דערמאנען מיט אסאך יארן צוריק, איך פאר, כ'פלעג פארן יעדעס יאר אויף מירון אויף לג בעומר, איך פלעג אייביג זיין דעם שבת פארדעם אדער דעם שבת נאכדעם, וועלכס איז אויסגעקומען די נענטסטע, למשל אז ס'איז געפאלן זונטאג לג בעומר בין איך געווען שבת פארדעם, אז ס'איז געפאלן דאנערשטאג לג בעומר בין איך געווען דעם שבת נאכדעם. כ'פלעג זיין ביי רבי שמעונ'ן ביי די חתונה, לג בעומר, די הילולא, און איך פלעג זיין אדער צו די אויפרוף, אדער צו שבת שבע ברכות, און דאס האט אנגעהאלטן מסתם פינף און דרייסיג יאר, ביז די פעדעפייעלס האבן צושטערט מיין סדר, כ'קען נישט פארן לג בעומר ווייל די פאליס, די וואס זיי דארפן וואטשן אויף מיר, זאגן אז אפילו מ'וועט דיך וואטשן, איינער וועט דיר ווארפן א שטיין אין קאפ, ביז מ'וועט אנקומען צו די זיו האספיטל, דאס איז אין צפת, עסטו שוין אויסבלוטיגן, ווייל די טרעפיק איז צו גרויס. יעצט, ווען איך קום אסאך מאל פלעגן זיי וועלן שבת מיר געבן שמירה האב איך געזאגט איך טאר נישט עס זענטס אידן איך וויל זיין ביי רבי שמעון שבת די חבריא האט גערופן רבי שמעון שבת קומט אויס אז מען איז ביי רבי שמעון שבת איז עס שבת שבתון און איך וויל גיין מחלל שבת זיין דורך א איד כ'וועל לאזן א איד זאל מחלל שבת זיין פאר מיר? נאו וועי! האב איך געמוזט אויפגעבן דאס גיין שבת, איך האב געמוזט אויפגעבן דאס גיין לג בעומר, איך כאפ מיך אמאל אריין שטילערהייט ווען קיינער זעהט נישט אינמיטן די נאכט, איך זאג אפאר קאפיטלעך תהילים און איך געזעגן מיך. כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט ס'איז געווען דא הרב כהנא, געהייסן חיים מאיר כהנא, ער איז געווען אין בארא פארק, איז געווען מונקאטשער דיין. און ער געדענקט נאך ווען צו מונקאטשער רב פלעגן קומען טויזענטער חסידים צו די יארצייט, מען רעדט פון מנחת אלעזר, פלעגט ער יעדעס יאר ארויס גיין צו זיין ציון, ב' סיון, דאס איז די יארצייט, און ער פלעגט זאגן, ער האט געזען ס'איז קיינער נישט געקומען פלעגט ער זאגן, הייליגער רבי דא וואלטן געקומען טויזענטער חסידים אבער איין זאך, די קאמוניסטן לאזן נישט, און איך בעט איבער דעם רעבן אין נאמען פון כלל ישראל, ווייל ער האט באמת מורא געהאט אז די הקפדה פונעם הייליגן מנחת אלעזר זאל נישט מרעיש עולמות זיין, עס זאל חלילה אונטערברענגען וועלטן, עס זאל חלילה געשען א מורא'דיגער אומגליק ביי כלל ישראל חס ושלום, דאס האט ער מורא געהאט. די זעלבע אויך, איך געב א קוש פארן ציון פונעם הייליגן רבי שמעון, און איך זאג אים איך קען נישט דא בלייבן, ווייל איך בין דא איינגעשטעלט מיטן לעבן, אבער טייערער רבי דו ווייסט פארוואס? אזוי ווי יוסף הצדיק האט געזאגט, כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה, מ'האט מיך אוועק געגנב'עט, מ'לויפט מיר נאך פאר גארנישט, פארוואס? ווייל איך וויל אז די קינדער זאלן זיין סעיף, דער הייליגער רבי שמעון איז דאך דער גרעסטער מחמיר אין שמירת הברית, ס'איז דאך נישט דא ווערטער וואס רבי שמעון זאגט, רבי שמעון זאגט ס'איז נישט דא נאך אן עבירה וואס ס'העלפט נישט קיין תשובה אויסער דעם. אויף דעם העלפט נישט קיין תשובה זאגט ר' שמעון, אלרייט שפעטעריגע ספרים זענען עס שוין ממתיק מ'איז עס מסביר, אבער למעשה ר' שמעון איז געווען דער גרויסער מחמיר, און בעיסיקלי וואס איך טריי אז די קינדערלעך זאלן כאטש זיין סעיף, עניוועי זאג איך אייביג פאר ר' שמעונ'ען כ'וועל מיך מקשר זיין פון דער היים כ'וועל לערנען אביסל זוהר הקדוש און שוין, על כל פנים, אבער אלע יארן, שוין פינף און דרייסיג יאר רצופים, נישט געווען אזא מין זאך ווי איך זאל נישט פארן ל"ג בעומר אויף מירון מיט מיין בני בית, אפילו ס'איז געווען צייטן וואס כ'האב נישט געהאט אזויפיל געלט, ס'איז געווען צייטן וואס כ'האב מיך געפלאגט, אבער כ'האב געוואוסט דאס איז ממש ביהרג ואל יעבור, דאס מוז זיין, הייליגער רבי שמעון, ווי קען מען פארפאסן אזא שבת, אזא הילולא. איך פלעג אלס זאגן, איך האב ברוך השם קיינמאל נישט גענומען קיין דראגס, קיין דאופ, די אלע זאכן, אבער איך קען מיר פארשטעלן ווען די חברה נעמען דראגס און דאופ, זיי ווערן דאך איינגעשטעלט מיטן לעבן, פארוואס טוען זיי עס? ווייל זיי פילן אזא העכערקייט, עפעס א העכערקייט פילן זיי, עס איז נישט קדושה, עס איז סטרא אחרא, אבער זיי פילן עפעס. פלעג איך אלס זאגן, הגם איך האב קיינמאל נישט גענומען קיין דראגס, איך ווייס וויאזוי ס'פילט, ווייל ווען איך פלעג. זיין דארטן שבת פאר די הילולא אדער נאך די הילולא, און מען פלעגט זינגען בר יוחאי צווישן קבלת שבת און מעריב, איך פלעג זיך זיך פילן עפעס אזוי מין אויסגעטון פון די וועלט, דאס קען מען נישט באצאלן, דאס איז פונקט ווי איינער זאל עסן אין די וואכן פיש, געפילטע פיש, און ער זאל עסן שבת ביים טיש געפילטע פיש, דאס איז ס'נישט די זעלבע, ס'איז די זעלבע פיש, מען קען עס מאכן אפילו אין די זעלבע צייט, איטס נאט די סעים, די תענוג רוחני, דאס קען מען נישט מסביר זיין. על כל פנים, יעצט קען איך נישט טון די אלע זאכן. אפילו ווען איך פאר אויף ארץ ישראל און איך מוז בלייבן שבת, נעמט מיך די פאליס אויף א באהאלטן פלאץ. איינמאל האבן זיי מיך איינגעטשעקט אויפן הר הכרמל אין א האטעל, איך מיין איך באצאל פאר דעם, אבער זיי האבן געזאגט דא וועט דיך קיינער נישט טרעפן. ליטל דו יו נאו אז דארט איז דא א חסידות וואס הייסט סערעט וויזשניץ, און איינער איז גראד די משגיח אין דעם האטעל, און ער האט מיר גראד געזאגט שלום עליכם, ס'איז געווארן צרות. עניוועי. היינט, כ'מיין עס איז שוין אביסל שוואכער געווארן, וויאזוי זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו, קענסט דיך שוין ווייזן פאר פרעה'ן, כי מתו אנשים המבקשים נפשך. עניוועי, למעשה איך נעם נאכנישט קיין טשענס צו פארן, ווייל כ'האב מורא וועגן חילול שבת, כ'האב מורא פאר אנדערע זאכן, כ'האב מורא אז די סמך מם איז זייער ברוגז אז מ'האט אפגעשטעלט זיין גרויסע קאמפעני וואס ס'איז געווען פארמישט דא מיט מכשיל זיין קינדער. אבער על כל פנים צוריקקומען צו אונזער זאך, איך פלעג פארן אלע יארן, איינמאל געדענק איך בין געווען אין בני ברק, כ'האב געזען גרויסע צעטלעך פארן פריעריגן באבובער רב פאר ר' שלמה'לען אז מען מאכט א הכנסת ספר תורה, כ'דענק נישט וויפיל יאר צוריק דאס איז געווען, האב איך געזאגט ווייסטו וואס לאמיר דא בלייבן און מ'וועט זען, עס איז אזוי שיין געווען, ווייל באבובער רב ר' שלמה'לע האט נישט געקענט פארן אסאך יארן אויף ארץ ישראל, דעסוועגן אין בת ים, דער קבלן האט. געגנב'עט, מען האט אים באגנב'עט, ס'איז נישט וויכטיג געווען, איז די שמחה איז אזוי גרויס געווען פונעם עולם און בפרט פון באבוב'ער חסידים, און אזא שיינער הדרת פנים וואס ער האט געהאט, א באחנ'טער מענטש, און די שיינקייט איז געווען אז בני ברק האט געהאט איבעראל גרויסע אזאלעכע סקרינס, און דארט האסטו געקענט זען ווי די רב גייט און ווי מען ברענגט די ספר תורה, ווייל דעמאלטס איז געווען הכנסת ספר תורה אין בני ברק, מען האט זיך נישט געדארפט שטופן. ס'געווען טויזענטער און צעניגע טויזענטער מענטשן אין גאנץ בני ברק און יעדער האט געזען יעדן ריר. ס'געווען זייער שיין, ס'געווען מסודר אויפן העכסטן אופן. און עם כל זה מיטן גרויסן סדר איז געווען אז מ'האט געזען אויף די סקרין ווי א קאר, יעדער האט זיך דאך געשטופט, די קאר וואס האט געפירט דעם רב און די ספר תורה איז ארויפגעפארן אויף די פיס פון א יונגל, איך ווייס א צען עלף יעריג יונגל. יעצט איך ווייס נישט וואס איז געשען די ענדע דערפון אבער ער האט ממש ארויפגעפארן אויפן פיס. סאו, די ערשטע זאך וואס איך וויל ענק זאגן, סעיפטי פירסט, שטופטס ענק נישט, משה רבינו זאגט אויך אזוי, שטופטס ענק נישט אויף בארג סיני, ווייל טאמער עטס וועטס ענק שטופן, ונפל מכם רב, מען דארף זייער אבאכט געבן, מען טאר זיך נישט שטופן, בפרט נאך אין א צייט ווי עס פארן קארס, די קאר איז נישט אין קאנטראל, ער פארט, מען קען זען אלעס אויף די סקרינס, מען קען עס זען אין גאנץ בני ברק, סאו מען דארף זיך נישט שטופן. יעצט איז ביי מיר א גרויסע זכי' אז איך זאל רעדן צו באבוב'ער חסידים ווייל איך דערמאן זיך דעמאלטס וויאזוי שיין דאס האט אויסגעזעהן דארטן, די שמחה איז געווען כפלי כפליים, קודם ווי איך האב שוין געזאגט די רב האט נישט געקענט קומען אסאך יארן אויף ארץ ישראל, און נאכדעם דאס איז געווען נאך פון פון די אלטע זקני הדור, דאס איז געווען גאלדען אולדיס ווי מען זאגט, פון די אלטע זקנים די גרויסע צדיקים וואס נאך פארבליבן. וואס האט צוריקגעשטעלט גאנץ באבוב, ער פלעגט זאגן, אזוי מיר געזאגט, איך האב געארבעט אמאל פאר א פוילישן איד וואס האט נישט געהאלטן שבת, זאגט ער, די רב האט געזאגט, איך ברויך נישט אז דו זאלסט קומען, טו מיר נישט קיין טובות, איך וויל דיינע קינדער. אזוי האט ער צוגענומען אלע קינדערלעך, און קוק וואס ער האט אויפגעשטעלט אזא אימפעריע, אזא חסידות, אזא שיינקייט. יעצט. כ'וויל קודם געבן אביסל אופען טאלק, איר ווייסט דאך ס'איז דאך עניוועי א מנוול'ישע האטליין, איך בין עניוועי אין חרם באט איי קודנט קעיר לעס, דאס וועט שוין מיטגיין ווי מ'זאגט, דעטס פארט אוו די געים, אבער איך וויל רעדן אופען טאלק, קודם אז ס'גייט פארן אסאך מענטשן דארף מען וויסן, ס'גייען פארן שמוגלערס אויכעט, ביי יעדן רעבן ווען ס'פארט אסאך מענטשן, איך ווייס נישט צו עטס געדענקט, ס'איז געקומען איינער אויף אמעריקע ווען דער וויזשניצער רבי איז דא געקומען דער ישועות משה, האט מען אים איינגעזעצט, מ'האט איבערגעלאזט זיינע קליידער פארן איסט ריווער, ס'האט געהייסן ער האט זיך דערטראנקען, בקיצור מ'האט עס אפגעווישט, ס'איז געווען א חילול השם, יענער האט געמוזט טוישן זיין נאמען, ער האט געמוזט טוישן זיין פלאץ אין ארץ ישראל. איז על כל פנים ווען ס'פארט א רבי מיט חסידים איז די פשט אזוי, ווען דו גייסט מאכן א שווערצעריי, מאכסטו א שווערצעריי. כאפט מען דיך, זעצט מען דיך איין, און אז נישט איז עס דיר געלונגען. נישט וואס איך זאג אז מ'מעג עס טון, איך זאג נאר די באדעם ליין. טאמער אבער קומסטו מיט א רעבן צו פארן, איז בעיסיקלי דו ברענגסט אראפ דעם רעבן, דו ברענגסט אראפ גאנץ באבוב, דו ברענגסט אראפ חסידות, דו ברענגסט אראפ אידן שומרי תורה מצוות, און דאס איז זייער ראנג צו טון. דו ווילסט עס טון, דו איט עט יאר טיים, און דו זאלסט זיין רעספאנסיבל, נעם נישט אריין כלל ישראל אין דעם שמוץ. יעצט איך וויל זאגן די אלע עסקנים פון באבוב עטס ווייסטס ווער ענקער קלייענטעל זענען עטס ווייסט ווער ס'וואלט געגנבעט און ווער ס'וואלט געגזלט און ווער ס'וואלט געשווערצט מעיק שור דעט יו ווארן דיז פיפעל און און מעיק שור טאמער ער איז א שיט ער האט שוין אסאך מאל געטוהן דאונט איווען לעט הים גאו אלאנג ביקאז איך האב גארנישט אז ס'עט זיין צוויי טויזענט מענטשען און ס'עט זיין א חילול השם וויפיל מער מענטשען ס'דא איז דער חילול השם גרעסער. ס'איז בעסער ס'זאל זיין נײַנצן הונדערט און נײַן און נײַנציק מענטשן, ס'זאל זיין א קידוש השם, סאו יו העוו טו בי ווערי קערפול, דא איז דא איינער יעצט לייפער, א מענטש לייפער, ער הייסט מרדכי לייפער, איז געגאנגען און ביז אוקלעהאומע האט מען אים געטראגן, די עף בי איי הער איך קוקט אים שוין נאך א לאנגע צייט, ער ברענגט אריין דראגס, ער ברענגט אריין כאילו ער מאכט אייגענע ווייטעמינס. אבער דאס איז אלעס דראגס, און ער האט אויכעט געכשר'ט מיליאנען, און יעצט קומט ארויס גאר, איך נעם זיבעצן א האלב דיסקלעימערס, ס'קומט גאר ארויס אז ברוך מרדכי'ס זון חיים יענקל, דער וואס האט פיינענצירט דער טאטע זאל קענען בלייבן אין די גאס, און איך האב ענק געזאגט אז נישט נאר שלמה המלך זאגט כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש כיכר לחם, האב איך ענק געזאגט אז דער מדרש זאגט, אז אפילו די וואס זיי העלפן צו גייען אויכעט גיין אין דר'ערד, איך הער גאר זאגן אז חיים יענקל לעבאוויטש איז זיינס א פארטנער פולי, און איך הער זאגן חיים יענקל האט שוין איינגעשיקט דא גרויס געלט פאר זיינע לויערס, אזוי הער איך, נאכאמאל זיבעצן אהאלב דיסקלעימערס, אבער אזוי שמועסט די גאס, און ס'איז נישט די גאס, דו ווייסט דו. איך באקום נישט ממש פון די גאס ווייל איך דריי דאך נישט אין די גאס כ'האב דאך מורא מ'זאל מיך נישט באפאלן און אין די מקווה גיי איך אויך נישט ווייל מ'לאזט מיך נישט אריין און אין שול גיי איך אויך נישט ווייל מ'האט מיך געלייגט אין חרם אבער ס'איז די גאס איז מענטשן וואס זיי ווייסן וואס דא גייט פאר און חיים יענקל גייט אראפגיין און דער אמת איז איך האב נישט גענוג אמונת צדיקים משה טעראריסט האט געהאלטן אין איין שיקן מעסעדזשעס פאר רבי שלמה אהרן קעלנער, ברוך מרדכי'ס זון חיים יענקל איז אן ארעמאן ער האט נישט קיין פרוטה צו זיין נאמען, יעצט אונז האמיר דעמאלטס געהאלטן אז ער זאגט עס כדי אז מען זאל נישט טשעפען מיט ברוך מרדכי ווייל ס'קאסט געלט לויערס, דערווייל קען זיין ס'איז אמת, קען זיין משה האט געוויסט זאכן וואס אונז ווייסן מיר נישט, ס'איז אלץ גנבה גזילה שווארצע געשעפטן. באט נישט דאס איז דער סאבדזשעקט, דער סאבדזשעקט וואס איך וויל צוקומען איז אז מען דארף זייער וואטשן אז מען זאל נישט מיטנעמען מענטשן וואס זיי זענען אין די שווערצעריי ביזנעס, יעצט שווערצעריי איז דא אזוי, קודם איז דא גאלד, ס'איז דא זילבער, ס'איז דא אויכעט דראגס, מען האט יעצט געכאפט איינעם אין סאוט אמעריקע, א היימישער, האט זיך אריינגעלייגט אינעם רענצל, געווען אריינגעלייגט עפעס כ'ווייס פאר הונדערט צו הונדערט פופציג טויזנט דאלער קאוקעין, ס'איז געווען אריינגעלייגט אינעם רענצל ביי די וואנט, ווייסט. די וואנט האט דאך פון די אוטסייד און די אינסייד, צווישן דעם האט ער עס אריינגעלייגט, און מ'האט אים אפגעשטעלט ווייל זיי האבן סניף דאגס אפילו אין די טוירד ווארלד קאנטריס, זיי האבן נישט וועגן דעם סניף דאגס ווייל זיי ווילן ריסטריקטן, ווייל נאכדעם נעמען עס די באאמטע און זיי גנב'נען עס צו, און זיי לייגן עס אוועק פאר זיך. ס'איז געווען דער אינגערמאן עסטרייכער וואס מ'האט איינגעזעצט. און ער איז אנטלאפן, יעצט האט מען איינגעזעצט די צוויי מענטשן וואס זיי האבן אים איינגעזעצט, זיי האבן געוואלט מאכן א פלאץ און אים צונעמען דאס געלט, אזוי ארבעטן די טוירד ווארלד קאנטריס, עניוועי, מען דארף זייער אובאכט געבן, און מען קען זיך פאר'חזיר'ן דעם נאמען מיט קלייניקייט, למשל מען מעג אריין ברענגען ארץ ישראל, איך ווייס נישט, טשעקטס אויס וויפיל מען מעג אריין ברענגען, וויפיל פעקלעך ציגרעטלעך, איך מיין אז נאר איינס, און מען מעג אריין ברענגען נאר אזויפיל אלקאהאל, ברענגט מען איינס מער און מאכט עס אן א שטינק. יעצט איז געווען די וואך אין ארץ ישראל אויף די טעלעוויזשענס די גאנצע מחלוקת פון באבוב, ווייל זיי די סמ"ך מ"ם ארבעט דאך אויך, שטאטס מען זאל אראפ לייגן אזא שיין חסידות מיט אלע פיטשיווקעס, איז ווייל ס'איז געקומען איינער וואס ער איז געווען אן איידעם, ער געהאט גענוג שכל צו נעמען העסי'ס טאכטער, איז ער געגאנגען און האט אנגעמאכט א שטינק ווייל העסי האט אים אנגערייצט און זיי האבן צובראכן דאס גאנצע חסידות, בעיסיקלי העסי האט דער'הרג'עט איר שווער'ס גאנצע ארבעט, עכ"פ זי האט עס, איז מען דארף זייער וואטשן. פארגעס נישט, עטס זענטס א טארגעט. עטס זענטס נישט א טארגעט מען זאל ענק שיסן, באט עטס זענטס א טארגעט אז וויאזוי עטס'ט ענק אויפפירן לויט אזוי וועט אראפגיין די סוקסעס פון די נסיעה ביי די פרייע, צו עטס זענטס מענטשן צו נישט. יעצט, מען דארף וויסן נאך א זאך, אז מענטשן גייען דיר מיטגעבן מתנות, זאלסט נישט נעמען גארנישט פון קיינעם. איינמאל, מיין זון האט געדארפט צוריקפארן אויף ארץ ישראל, זאגט איינער, ער וויל עפעס מיטשיקן, זאג איך אים הער מיך אויס, דו קענסט נישט מיטנעמען פאר יענעם גארנישט, ווייל דו ווייסט נישט וואס ער לייגט אריין אינעם פוטער, אין די בעקיטשע, קען אריינלייגן דארטן זאכן וואס דו האסט נישט חלום. זאג איך אים איך בעט דיך נעם נישט פאר קיינעם, און ער האט טאקע נישט גענומען. איך געדענק ווען איך בין געפארן אויף ארץ ישראל, דאס גייט צוריק מסתם פערציג יאר, א מורא'דיג אסאך יארן צוריק, קומט צו מיר ארויף איינער אין שטוב און ער זאגט ער וויל מיטשיקן קאפי אויף ארץ ישראל, איך האב נישט געהאט קיין חשק עס צו נעמען, אבער פארשטייסט דאך אליינס, דעמאלטס איז נאכנישט געווען אזוי די גענגסטעריי ביי כלל ישראל יענעם אומשולדיגערהייט צו פארפירן איז נאכנישט געווען. בקיצור, און איך האב עס געשאקלט ווייל איך האב געוואלט עס לייגן אויף א סעיף פלאץ און ארומנעמען מיט ניוזפעיפער ס'זאל נישט צובראכן ווערן ווען מ'ווארפט עס אין די אין די עירפארט. האב איך געזעהן ס'קלאפט עפעס, איך ווייס קאפי קלאפט נישט, און נאכדעם האב איך געקוקט נאנט דורכן באטל האב איך געזעהן ווי ס'האט אזעלכע גלאנצעדיגע זאכן, בקיצור ס'איז געווען פול מיט דיימאנדס, יעצט דו ווילסט מאכן אזא שווארצע ארבעט, זאג מיר הער מיך אויס, איך נעם דיך אריין שותף, ווילסט איז גוט און אז נישט נישט, נעם נישט אן אינעסענט מענטש, דאס איז. די חוצפה! מען קען נעמען אן אינעסענט מענטש וואס ער האט קוים אנגעהויבן צו לעבן, דעמאלטס איך האב געהאט חתונה געהאט מסתמא צוויי דריי פיר יאר, איי וואס סטראגלינג, קיינער האט מיר נישט צוגעהאלפן ווייל איך בין דאס נישט געווען פון די היימישע, איך בין געגאנגען צו ר' נתן יוסף מייזעלס, איך האב געזאגט איך וויל לערנען אין סאטמארע כולל נאך די חתונה, איך בין דאך געווען זייער א וואוילער בחור אין סענדז סטריט, איז דען פרעגט ער ניין ווייל דו האסט געלערנט אין וויזשניץ אויכעט, פרעג איך וואס האט וויזשניץ מיט דעם צו טון, זאגט ער ווייל אזוי נעמען אונז קרעדיט דאס איז אונזערס א תלמיד, אזוי אז דו. ווערן א געלונגענער מענטש וועלן אונז נישט קענען נעמען די קרעדיט. סאו שפעטער ווען איינמאל טרעף איך נתן יוסף גיין אין די גאס, כדרכי בקודש, עטס ווייסט דאך וויאזוי איך גיי, איך גיי דאך נישט אנגעטון צו געפעלן פאר די מענטשן ווייל איך האב דאך שוין חתונה געהאט, זאגט מיר ר' נתן יוסף נו א תלמיד חכם טאר נישט אזוי גיין, זאג איך איך בין נישט קיין תלמיד חכם איך בין אן עם הארץ. דו האסט דאך מיך נישט גענומען אין כולל סאו עז פאר עז יור קאנסערנד דרייוו איך יעצט א עיטין ווילער פארשטייסט? יעצט וויל ער יא נעמען קרעדיט אז איך הייס א תלמיד חכם נאנאנאנאנאנא איך בין וואס איך בין סאו עניוועי אמאל איז נישט געווען די מציאות אז מען זאל פארפירן א מענטש פאר גארנישט היינט לאכט מען פון יעדן מען קען פארפירן א מענטש פאר גארנישט יענער קוים אנגעהויבן דאס לעבן עניוועי איך בין געגאנגען און איך האב עס איבערגעלאזט דא, און כ'האב עס אוועקגעלייגט אין ארץ ישראל, געקומען א איינער האט מיך אנגעקאלט, איא, דו ברענגסט עס אריבער, הער די חוצפה פון ארץ ישראל'דיגער, נישט נאר ער פרעגט מיך נישט ווי ביסטו, וועלכע האטעל איך גיי עס קומען אויפפיקן, איך זאל עס איהם נאך ברענגען, האב איך אים געזאגט, פיין, איך וועל עס אייך אריבער ברענגען, און איך קום אריבער צו אים און איך ברענג עס אים, און ער עפענט גראד דעם באטל, און ער זעהט אז ס'איז גארנישט דא דערין, ווייל איך האב געקויפט א געהעריגן ניוטרעל באטל, און איך האב אים געטראגן מיינס. מיינס איז אפילו געווען נאך געסיעלט פון די קאמפעני. הייבט ער אן צו שרייען, וואס איז דא, מען האט מיטגעשיקט די דיימאנדס איז דא געווען פאר צענליגע טויזענטע דאלער, זאג איך א ר' איד, ר' איד, איך האב גענומען א באטל און איך האב עס אייך דעליווערט, איך האף איר זענט נישט ברוגז, דא האט איר וואס איך האב דעליווערט, עי דאס איז נישט אמת, זאג איך אים ר' איד, איך וויל אייך עפעס זאגן, צען מענטשן האבן מיטגעשיקט באטלס מיט קאפי, ווער נאך האט מיטגעשיקט, אפשר איר האט אויפגעטוישט מיינס פאר יענעם. סאו זאג איך אים איך ווייס דען? איך קען דאך אייך אויך נישט. איר זענט נאר געווען אן עזות פנים וואס ער האט געזאגט ברענג עס אריבער צו מיר אין שטוב, און די אנדערע האבן געהאט אביסל דרך ארץ זענען געקומען צו מיר אין מלון און זיי האבן עס אויפגעפיקט. סאו דו פרעגסט מיך יעצט ווער יענער איז? איך קען אייך אויך נישט, איך קען יענעם אויך נישט, ווען איר קומט ווען אין מלון פרעג איך אייך אפילו נישט קיין נאמען. מען האט געגעבן א באטל, איך האב דעליווערט א באטל און א גוטן טאג, און ער האט זיך גענומען שרייען וכולי, זאג איך ר' איד זייטס געזונט און פארטיג. איך האב עס געהאלטן אפשר צוואנציג יאר, פופצן אדער צוואנציג יאר האב איך געהאלטן דאס באטל, דער איד האט געוויסט אז שוין ער האט פארלוירן דאס געלט, ויהי היום כ'האב געזען איך ווער עלטער און א מענטש ווייסט זיך נישט וואס ס'גייט זיין מארגן, האב איך אָנגעקאלט דעם אידן איך האב אים געזאגט אזוי, וויפיל געלט האסטו שאדן געהאט דעמאלטס אויף די דיימאנדס, האט ער געזאגט איבער דרייסיג טויזנט דאלער, זאג איך אים איר האט גארנישט שאדן געהאט ווייל איך האב עס, יעצט איך וויל מיט אייך גיין צו א רב און איר דארפט באצאלן קנס. בקיצור אונז זעמער געגאנגען צו א רב, און דער רב האט געזאגט ער מוז באצאלן דרייסיג פראצענט קנס פאר צדקה, האב איך געזאגט דעם רב איר האט עס ערלעדיגט מיט אים ער וועט אייך געבן דאס געלט האט ער באקומען די דיימאנדס, דאס איז אזא מין רשעות ער נעמט א אינעסענט מענטש, קען נעמען א בחור'ל ער פארט נעבעך לערנען ער וויל אנהייבן צו שטייגן ער וויל אנהייבן צו וואקסן א יונג בחור'ל. קען מען אים אריינרוקן אזא שווערצעריי מיט אביסל דראגס און יענער וועט זיך אפילו נישט פילן גילטי, און איך דערצייל די מעשה זייער שנעל, איך ווייס נישט וואסא צרות ער האט געהאט פון יענעם, ער האט געקאלט און ער האט געסטראשעט און אלעס, איך ווייס נישט וואס ער האט אפגעטון, נאר איך בין נישט געווען פארשלאפן דעמאלטס אויך נישט, איך בין נישט געווען קיין פארשלאפענער מענטש, איך האב אים געזאגט איך וויל אייך זאגן רבי איד, איך האב בולעט פרוף פענטס און א בולעט פרוף. וועסט, און איך האב א העלמעט, סאו זאלסט מאכן זיכער דו האסט אויכעט פונקט אזוי ווי איך זאלסטו גיין אנגעטון ווייל איך האב נישט קיין מורא, איר פארשטייט וואס דא גייט פאר, ער האט מיך נאך גענומען סטראשען, טעראריזירן, נאר אז ער האט אנגעהויבן מיט א שווערן בחור איז האט ער שנעל איינגערועט, פארשטייסט, ווייל ער האט געוואוסט, איך האב אים געזאגט ווער עס גייט צוקומען צו די גאווערמענט אויכעט, עניוועי, דאס איז וואס דא גייט פאר, סאו זאלטס עטס וואטשן, זאלטס נישט מיטנעמען גארנישט, אפילו א בריוו, עטס קענטס נישט וויסן, אינעם בריוו ליגט עפעס אריינגעלייגט. דראגס אדער עפעס א קאוד נאמבער א שווארצע נאמבער א נאמבער וואס איז איליגעל גארנישט מיטנעמען יעצט נאך א זאך וויל איך אנזאגן קלאר איים גאנא מעיק דיס עז סטרעיט עז איי קוד אויב דו האסט געלט איך הער די טיקעטס איז זייער ביליג אויב דו האסט געלט צו פארן מוזטו האבן א דאפעלטן טיקעט ווען נישט קענסטו נישט פארן ס'איז אידער ווי באוט גאו דו מיט דיין ווייב אדער נאובאדי גאוס. ביקאוז יו העוו טו אנדערסטענד, מיטן עקספיריענס וואס איך האלט אין איין שערן מיטן עולם, ס'איז דא מענטשן וואס זיי פארן אויף אומאן צום הייליגן ר' נחמנ'ן, זיי קומען אדער נאר אן ביז וויעסבאדן, וועסט דזשערמעני, וואס דאס איז א משכב זכר פלאץ, דאס איז א געי טאון, און א פרוי האט מיך געוויזן ווי איר מאן איז אנגעקומען מיט א חבר אין א האטעל און האט געזעסן דארטן גאנץ ראש השנה, און וואס ער האט געטוהן ווייסט ער דאך פון זיך אליינס, און דארט איז דא געי בעטס מיט אלע שמוציגע זאכן, און ער איז בכלל נישט אנגעקומען אויף אומאן, און נאך ראש השנה ווען ער איז אהיים געקומען איז געווען א גט, איר פארשטייט, ער איז געפארן צום רעבן אויף ראש השנה, ס'איז דא מענטשן, מען פלעגט זאגן אינדערהיים ס'איז דא מענטשן וואס פארן צום רעבן אויף שבת, און ס'איז דא וואס זיי לויפן אוועק פונדערהיים אויף שבת, און זיי פארן צום רעבן, די זעלבע דא אויך, ס'איז דא וואס זיי פארן צו זינדיגן אין יוראפ, און.

און כדי מען זאל וויסן דערפון עדווערטייזן זיי יעדע פאר חדשים אז מען האט געכאפט אפאר חברה וואס האבן מזנה געווען אין בית החיים, דאס איז א עדווערטייזמענט, דאס איז א נעגעטיוולי עדווערטייזמענט, ס'טוט זיך דארט אפ די גרעסטע מין חאזעריי, און נאכדעם איז דא נאך אנדערע פלעצער, כ'מיין די פלעצער פעלט נישט אין ארץ ישראל, גייסט אויף דיזענגאף ס'קומען איינע אתה רוצה ללכת, דו ווילסט גיין? דער הונגער איז מורא'דיג גרויס, מ'האט צוגענומען פון די פרומע די געלט, מ'טרעפט היימישע ווייבלעך פון בני ברק וואס זיי דארפן עס פאר פרנסה און זיי גייען זענען זיי מזנה. און דארפסט אויך וויסן ארץ ישראל האט א מין נטיה צו זנות, ווייל ווען די תורה זאגט כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען רעדט די תורה אויס משכב זכר, אשה נדה, אשת רעהו, אלעס, דאס איז אין אחרי, דאס וואס מ'ליינט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה. ארץ ישראל האט א נטיה צו זנות ווייל כנען איז געווען זנות, און ממילא ווען מען קומט דארט אהין איז געשעט איינס פון צוויי זאכן ווען מען וואקסט אריין אין ארץ ישראל צו אפילו אין די אויר פון ארץ ישראל אדער רוהט אויף דיר א קדושה אדער פארקערט ס'רוהט אויף דיר אזא טומאה וואס דער מענטש אליינס איז נישט משיג ווי קומט צו מיר אזא טומאה און טאמער פארט ער נאך אליינס איז אן אומגליק און בפרט נאך אז מען פארט א גרופע דארף מען געבן צו עסן דריי סעודות פארן גאנצן עולם און מ'זאל האבן א קאנטראל ווער ס'קומט און ווער נישט, ווייל טאמער איז נישט דא קיין קאנטראל, איז דער אינגערמאן טרעפט זיך וואו צו גיין, ס'איז דא דיזענגאף, ס'איז דא רחוב אלנבי, ס'איז דא וואו צו גיין. ס'איז אזוי מין נפרץ די זנות אז דו'סט גיין אין גאולה קען צו דיר צוקומען א שיקסע און זאגן אתה רוצה ללכת? ס'איז אפן דער זנות, ווייל קודם כל דער זנות איז זנות, ארץ ישראל איז פול מיט זנות ווייל דאס דארף מען דארטן עוקר מן השורש זיין, און נאכדעם, איז דער הונגער גרויס? דער הונגער איז גרויס. ס'איז דא רוסישע, מ'האט געברענגט רוסישע פון איבעראל, אין רוסלאנד איז עס א נארמאלע וועי אוו ליווינג. אז דו'סט ליינען ווי די אידן האבן זיך אויפגעפירט מיט מסירת נפש, עסטו ליינען א חלק ווי זיי פלעגן, זיי האבן דאך נישט געהאט קיין אינדזשוימענט צו גיין אלעס איז קאמוניסטיש און סטאלין און מ'האט מורא געהאט, פלעגט מען ביי יעדע פאר טעג פלעגט מען מאכן ביי יעדע גרויסע פאבריק, אלעס האט דאך געהערט רעגירונג, אן אוונט, מ'האט געגעבן צו טרינקען. וואדקע מיט וואדקע, און מ'האט מזנה געווען אינעם אפיס איינער אויפן צווייטן, ס'נישט קיין חילוק דו ביסט יא געווען פארהייראט נישט, דאס איז געווען א חלק פון די פלעזשער וואס זיי האבן געהאט. איז עסטו ליינען וויאזוי אידן פלעגן אויסלערנען די טעכטער אז זיי זאלן נישט טרינקען, זאלן מאכן ווי זיי טרינקען, און זיי זאלן זיך נישט לאזן אז מ'זאל זיי וואוינען מיט זיי, בועל זיין. איר דארפט ליינען אויף וויסן מסירות נפש, אין רוסלאנד איז עס געווען א קאמען פרעקטיס ביקאויז דעט וואז אבאוט די אנלי ענדזשוימענט וואס זיי האבן געהאט, סאו די רוסישע זענען צוגעוואוינט צו זיי. איך געדענק כ'האב געלערנט אין וויזשניץ האט חתונה געהאט א בחור פון איבער צוואנציג יאר אלט געווען פון די בעסטע בחורים, האט ער גענומען א רוסישע און זי געווען זייער געלערנט, זי האט געארבעט אין אן ארכיטעקט, אן ארכיטעקטשורעל אפיס, צוויי וואכן נאך די חתונה האט זי מזנה געווען מיטן באלעבאס, ביי זיי איז דאס געווען א דבר המותר, און נעבעך דער יונגערמאן האט זיך געמוזט גט'ן. סא דאס דארפט עטס וויסן אז טאמער פארט מען אויף ארץ ישראל מוז זיין ביידע זאלן פארן אז דו האסט נישט קיין דאפלטן טיקעט פאר דיר און פאר דיין ווייב זאלט עטס ביידע זיצן דא. יעצט ס'איז דא עלטערע בחורים וואס זיי פארן, ס'איז דא בחורים וואס זיי פארן צו זוכן א שידוך, ס'איז דא. גרוש, ס'דא גרושות אויך וואס זיי פארן, אויף די דארף זיין א ספעציעלע קאנטראל, זיי האבן דאך נישט א ווייב ווער ס'זאל מיטפארן מיט זיי, דארף זיין א ספעציעלער קאנטראל, יעצט איך וואלט מציע געווען אז די עלטערן זאלן מיטפארן, אז דיין טאכטער גייט זוכן א שידוך, צו דיין זון גייט זוכן א שידוך, פאר מיט אים מיט, דער איז נאטינג ראנג אז דו ביסט דארטן, קענסט אהיים קומען וועט ער שוין זיין א חתן און די טאכטער א כלה, קענסט אויפן פלאץ מאכן דאס ווארט, ס'קומט א גרויסער עולם. ס'איז די שיינקייט פון חסידות, מענטשן זאלן זיך וועלן מדבק זיין מיט אזאלכע שיינע הויפן, די, גאו אלאנג וויט אים. יעצט, כ'פרעג דא טראסט מען אים, פארוואס זאלסטו אים דארט נישט טראסטן? ווייל דא איז ער אינדערהיים, ער קומט אהיים ביינאכט, דו קוקסט אים אן יעדן טאג וויאזוי ער זעהט אויס, דארטן וועט זיין א גרויסע פראבלעם. קודם בכלל אז מען פארט אוועק פון דערהיים, איז אזא ענין ווי מען פילט עפעס ס'גייט אראפ דער עול, און נאכדעם, דארט וועלן צוקומען אסאך נסיונות. נאכדעם דארף מען וויסן אז די יאר איז נישט אזוי גוט אז מען פארט ווייל עס האט צו טון מיט שנת השמיטה, עטס האטס נישט וואס צו עסן, דער בית דין פייפט אויס, טובי' חטא זונטאג מאנטאג, טובי' ווייס איז היינט שוין אויסגעוועפט, און ווען ער איז נישט געווען אויסגעוועפט האט מען געטון מיט אים וואס ער האט מ'האט געוואלט, פאר זיבן יאר צוריק בין איך אראפגעפארן עטליכע מאל שמיטה אויף ארץ ישראל, כ'האב געכאפט אז מען ברענגט אריין פון ארץ ישראל טראגט מען עס אריין אין ירדן מיט א טראק און מען ברענגט עס צוריק. נישט נאר איך האב עס געכאפט נאר ס'איז געווען אין מעריב איז עס געווען באשריבן, מען האט געפרעגט דעם טראק דרייווער פון ווי קומסטו? זאגט ער איך קום יעצט פון דארט און דארט אין ירדן, פרעגט מען אים ווי האסטו אויפגעפיקט די סחורה, ברענגט ער א ביל אוו לעדינג אז מען האט עס דא אין ארץ ישראל אויפגעפיקט. שמיטה, כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל אין א שיעור, ס'איז דא דריי שיטות, איין שיטה איז אז היינט איז בכלל נישט שייך קיין שמיטה, דארט ווי ס'איז נישט דא קיין יובל און נישט דא קיין שמיטה, און יובל ווייסט מיר אונז נישט צו דאס איז די פופציגסטער יאר צו דאס איז די ניין און פערציגסטער, צו שמיטה און יובל גייט ביים פופציגסטן יאר אינאיינעם, ס'איז א מחלוקת. יעצט דעם שיטה האט קיינער נישט אנגענומען, אפילו די שוואכסטע מורה הוראות און די שוואכסטע בדצים און די שוואכסטע רבנות האט נישט אנגענומען דעם היתר, אבער ס'איז דא אזא היתר, און איך האלט אז אויף דעם פארלאזט זיך די גאנצע צייט די עדה החרדית מיט זייערע שייגעצ'דיגע. איך בין נישט ברוגז אז זיי פארלאזן זיך אויף דעם היתר, וואס איך בין ברוגז איז פארוואס נעמען זיי אסאך מער געלט פאר שמיטה בשעת ווען ס'איז נישט געוואקסן געווארן בקדושת שמיטה, מען האט מחלל געווען די ארץ ישראל און מען האט איינגעפלאנצט, דאס איז וואס מיך באדערט, פאפ כאטש נישט אויס דעם עולם. עס איז זייער זייער שווער, יעצט למעשה ווען עטס זענטס דארט קענט עטס קויפן פרוכטן און קענד גודס פון אויסלאנד, אבער מען קען דאס נישט קויפן ירקות יעדן טאג פון אויסלאנד ווייל ס'איז נישט כמעט ווי נישט דא. איז במילא איז עס אביסל שווער, אפילו ווען דו עסט זופ ביי איינעם, ליטל דו יו נאו, די פאפריקע קען האבן א פראבלעם פון שמיטה, ער האט אריינגעלייגט אביסל בלעק פעפער אין די זופ, די אלע זאכן זענען ערנסטע שאלות. יעצט, דער של"ה הקדוש ברענגט א מורא'דיגע זאך, ס'איז געווען עפעס שין פיי היי צו ווען א יאר וואס ס'איז געווען א שמיטה, האט ער געפרעגט די רבנים אין ארץ ישראל, דער של"ה הקדוש האט עולה געווען פון פראג אויף, פראג, פון פראנקפורט האט ער עולה געווען אויף ארץ ישראל, האט ער געפרעגט די רבנים וואס טוט מען דא שמיטה, האט ער געזאגט מען דאס, דער העט דאס האט אזא היתר, דאס אזא היתר, זאגט דער של"ה הקדוש כ'האב געפאסט כ'האב גארנישט געגעסן גאנץ שמיטה, זאכן וואס וואס ס'וואקסט, האט ער געזאגט ווייל דער אייבישטער טוט מיר זאגן אזוי, מילא דער איד איז אין ארץ ישראל מוז ער זוכן א היתר, אבער דו ביסט דאך געקומען פון חוץ לארץ וואס איז נישט שייך קיין שמיטה, ביסטו דאך געקומען אין מיין פלטין של מלך. און דא גייסטו זינדיגן? עט ער זייער ברוגז זיין אויף מיר, זאגט דער של"ה הקדוש, איך האב געהונגערט א גאנץ יאר, געדענק ווען איך בין געווען שמיטה אין ארץ ישראל, איך האב דארט געלערנט אין תשכ"ז, געווען שנת השמיטה, אונז האמיר אויך געהונגערט, ווייל וויזשניצע בחורים האבן זייער מדקדק געווען אויף די אלע זאכן, עניוועי, עס איז געווען א שמיטה זופ פלעגט מען עס רופן, עס איז געווען אביסל הייס וואסער און א טשיקן האט זיך געווייקט דערין, עס איז נישט געווען קיין. און אביסל זאלץ אויך, אבער נישט קיין פאפריקע, נישט קיין גארנישט, ס'האט, יו וואודענט וואנא איט סאטש א סופ, עניוועי, שמיטה איז זייער שווער אז מען פארט, יעצט נאכדעם איז דא נאך א שיטה אז שמיטה בזמן הזה איז דרבנן, אזוי האבן זיך פארלאזט אסאך גדולי הדור, וועגן דעם האט מען געמאכט קונץ, מען האט פארקויפט די לאנד, מען האט אז דאס געטון, מען האט יענץ געטון, ווייל אז ס'איז דרבנן, איז ווען ס'איז לצורך מרובה איז אנדערש, און דאס איז אויך געווען אמאל, ווי דער רבי, דער סאטמאר רב ברענגט אין זיין ספר, אין קונטרס שלש תשובות, אז היינט קען מען. גרינג אריינברענגען פון אויסלאנד. ירדן פארקויפט דיר וויפיל פרוכט דו ווילסט און וויפיל וועדזשטעבלס. אונז האמיר געהאט א סטאר וואס מ'האמיר געברענגט פון ירדן פאר זיבן יאר צוריק. היי יאר בין איך נישט געווען אזוי אינוואלווד דערין ווייל כ'האב נישט געהאט ווער ס'זאל זיין מיין קאונטערפארט אין ארץ ישראל. פאר זיבן יאר צוריק איז ר' מאיר בראנדסדארפער'ס רעביצין פלעגט קויפן אין אונזער סטאר. נאכדעם איז דא א דריטע שיטה אז שמיטה בזמן הזה איז א דאורייתא און אזוי האט אנגענומען דער סאטמאר רבי זכר צדיק לברכה און רוב גדולי הדור רוב גדולי הפוסקים האבן אזוי אנגענומען. יעצט לאמיר זאגן אז שמיטה. איז בכלל נישט שייך היינט, אדער ס'איז מדרבנן. זאג איך אבער אייביג, שמיטה האט א מורא'דיגע סימפאטיע ביי יעדן, ווייל דער גאנצער גלות וואס דער אייבערשטער האט אונז אוועקגעשיקט צווישן ערשטן בית המקדש און צווייטן איז געווען זיבעציג יאר, איז געווען וועגן דעם וואס אונז האמיר נישט איינגעהאלטן שמיטה, ווייל אז אונז זעמיר געווען פיר הונדערט און צען יאר דארטן, איז געווען זיבעציג. שמיטות וואס מ'האט געדארפט איינהאלטן, און ממילא האט מען באצאלט א ביטערע פרייז פאר דעם, איז האט עס א געוויסע סימפאטיע, ווייל די טעם פון די מצוה איז מחייב אז אפילו ווען ס'זאל נישט זיין אזוי הארב, אז מ'זאל זיך פירן זייער הארב. סא דאס איז א סיריעס פראבלעם וואס עטס וועט עטס קאנפראנטן, און עטס וועט זיין פרום און עטס וועט עסן נאר פון די עדה, די עדה איז אלעס געבויט אדער אויף היתרים, אדער זענען זיי פשוט עבריונים, זיי געבן ענק צו עסן געהעריג געאקערטע און ארץ ישראל'דיגע פירות, געזייט אום שמיטה און זיי זאגן אז ס'איז נישט פון דא. ניין דאס איז אזוי ווי די פלייש זיי האבן פארקויפט טאנס און טאנס אוו פלייש פון אראבישע דערפער, ווען מ'האט זיי געכאפט האבן זיי געמאכט א שווייג און ס'איז געפארן ווייטער. יעצט אויסער די שמיטה פראבלעם איז דא א פראבלעם עטס גייטס אריין אין א רעסטעראנט, כ'וויל ענק עפעס אויסלערנען, עטס וועט גיין למשל אין טבריה צו אין יעדע גרויסע שטאט וועט עטס זעהן בהשגחת הבדץ. בדץ מיינט מען נישט די עדה חרדית, נאר יעדע לאקעל שטאט, סאו צפת, טבריה, אלע האבן א בדץ, די רבנות, סאו ליטעל דו יו נאו, דו עסט פלייש און דו מיינסט ס'איז די עדה, אבער א נעכטיגן טאג, בדץ מיינט מען די בית דין פון די רבנות פון יענע שטאט. יעצט, מ'דארף אויכעט וואטשן קיינער זאל נישט פארן מיט קארס און מיט טעקסיס, ווייל ס'קען זיין אראבער, און אויכעט זאלטס וואטשן אז מ'זאל נישט נעמען פאבליק טרענספארטעישן. יעצט, אפאר טעג צוריק איז ארויף געגאנגען אן אראבער און האט אפגעשטאכן זעכצן מענטשן אויף א באס, די אראבער זענען יעצט ווילד ווי ווילד קען זיין, איז במילא דארף מען זייער אבאכט געבן, עטס האטס גרופעס וואס עטס פארטס מיט באסעס, אלעס זאל פארן אינאיינעם, און מזאל זייער וואטשן ווען מלייגט ארויף די פעקלעך אויפן באס און ווען מנעמט אראפ, אז יעדע פעקל זאל האבן א באלעבאס, ווייל אן אראבער קען קומען און געט א שטעל ארויף איין פעקל און אן פלאצט אויף דער באס, עטס מוזט זיין לדורון לתפילה ולמלחמה. די מלחמה זאגט די רמבן לברוח ולהנצל מען זאל אנטלויפן מען זאל זיך ראטעווען מען דארף וואטשן עטס זאלטס וויסן עטס גייטס אריין אין א וואר זאון איך האב געהאט יארן א לייף אינשורענס פאליסי ביז זיי האבן עס אפגעשטעלט זיי האבן עס אפגעשטעלט פאר איין ריזען זיי האבן געזען איך פאר כסדר אויף איזריעל ס'איז א וואר זאון נאכדעם האב איך זיך געשלאגן מיט זיי איך האב געזאגט איך פאר שוין נישט אזוינפיל אבער יו יו פיפל אר גאוינג אינטו א סיריעס וואר זאון און מען געט ענק נישט קיין געווער אויך נישט און אפילו ווען עטס האטס געווער ווייסט עטס אויך נישט וויאזוי עס צו יוזן. און מסתמא וועט עטס זיין די סעקאנד יוזער ווייל קודם וועט דער אראבער ענק שטעכן אדער שיסן חס ושלום, סאו בי עוועיר וואט יור דואינג. און דרייטס ענק נישט ביינאכט אין קיין שום גאס. און איך וויל ענק זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ווער ס'וועט גיין צו די כותל מערבי למשל, איך בין זיכער באבוב וועט גיין ווייל איך ווייס איך געדענק, כ'בין געווען א בחור מסתמא געדענק איך אז באבובער רב איז זיך. קומען געזעגענען רבי שלוימעלע זיך קומען געזעגענען מיטן סאטמאר רב קומען רבי יאסל אשכנזי גראד אריין גיין צום רעבען דער רבי נעמט אים אויף אזוי ווארעם דער רבי האט אים אפילו באגלייט ביז ארויס דער רבי נעמט אים אויף אזוי ווארעם דער רבי ווייסט שוין ער פארט אויף ארץ ישראל און ער גייט צום כותל כ'ווייס נישט צו ער איז דעמאלטס האט געדארפט גיין צו ער איז שוין צוריק געקומען צו ער האט געגעבן שלום פארן רעבען בקיצור מ'האט געזאגט דעם רעבען ער גייט צום כותל האט דער רבי גענומען שרייען פאר רבי יאסל כ'האב איין גוטן ידיד דא אין אמעריקע און דו ווילסט אים מיר אויכעט אוועק נעמען? עניוועי, דער רבי האט זייער אדמייערט דעם באבובער רב'ס ארבעט רבי שלוימעלע, ער האט גענומען פון אפיקורסים און פון מחללי שבת און פוילישע און גאליציאנער אידן, וואס כ'האב אמאל געהערט א שמועס פונעם אמרי חיים, ער האט געזאגט פאר די בחורים אז צו צו אהיימפארן אויף תל אביב צו וואו עס זאל זיין, האט ער געזאגט אז דו'סט זעהן א פוילישן אפיקורס זאלסט אים נישט זאגן קיין ווארט, האט דער רבי געזאגט ווייל זיי האבן דאס מערסטע געליטן ס'איז אין זיי אויסגעהארגעט געווארן ממש אלעס. און זיי האבן די מערסטע יארן געליטן, איז אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, דאס איז געווען דער אמרי חיים, א איד וואס האט געזען דאס הארץ פון יעדן, איז דאס זעלבע האט ר' שלמה'לע באבובער געטון, ער האט גענומען חברה אפיקורסים וואס האבן דאס מערסטע געליטן, ער האט געזאגט, דיינע עלטערן זאלן ווייטער טון וואס זיי טוען, אז איך קען זיי נישט. צוריקשטעלן צום גוטן, מחזיר למוטב זיין, גיי איך מיך נישט מיט דעם איינרייסן, איך וויל די קינדער, צוגעשטעלט אזא שיינע אימפעריע, אנבעליוועבל, קיין עין הרע, נאכדעם געקומען דער בעל דבר דער שטן האט אריינגעלייגט דא ס'איז צוויי איידעמער, זיי זענען גאר באבובער רב, דו פארשטייסט דאך אן איידעם ווען ס'איז. דער רב ס'איז דער טאטע מיט א זיידע אן איידעם ער געקומען ערגעץ פון אוט אוו טאון און ער איז אויך געווארן א יצמח פורקניה עניוועי זיי צוברעכן נעבעך די שיינע געוויקס דעם שיינעם כרם שלמה וואס דער באבובער רב האט געמאכט און זיי דערהארגענען פאר גארנישט ס'איז א מאריך אף וגבי דיליה דער אייבערשטער וועט זיי פאר דעם ביטער באצאלן. רבי שלמה'לע וועט זיי נישט פארשווייגן, ווען נישט דאס וואס רבי שלמה'לע איז געווען אזא איש המעש און אן איש החסד, וואלט ער זיך שוין איך ווייס נישט וואס געטון, עה ער איז דאך געווען זייער אן איידלער איד, ער האט זיך מיט קיינעם נישט געקריגט. זיי דארפן האבן שכל אויפצוהערן די אלע משוגענע זאכן. עניוועי, באבוב פֿאָרטי פֿײַוו איז דאך נישט קיין נאמען, מען וויל הייסן אזוי ווי באבוב ווייל דאס זיצט אויף זיין פלאץ, און באבוב פֿאָרטי פֿײַוו, עס האט אמאל געהייסן באבוב פֿאָרטי פֿײַוו, און וואטס דיס גארביטש אלל עבאוט? משוגע מטורף. עניוועי, איז למעשה עטס גייטס גיין צום כותל, און למעשה דארפט עטס וויסן מען גייט ביינאכט מען זאגט נשמת דארט חצות ביינאכט, אלעס איז אמת, אבער עס גייען אויך אראבער מיט מעסערס, סאו יו העוו טו בי ווערי ווערי קערפול וואט יו אר דואינג. און די זעלבע קבר רחל, און די זעלבע חברון, ס'איז דארט דא אין חברון איז דא א מקווה א קוואל ווי ס'האט זיך געטובל'ט שרה אמנו, שטעל דיר פאר ס'האט זיך מטהר געווען לנידתה צו אברהם אבינו, ס'איז דא די קוואל. אבער איך בין געווען דארטן עבאוט צוויי יאר צו דריי יאר צוריק, איך בין אריין געגאנגען עס איז ארויס געקומען א שלאנג, און דו ווייסט אז די שלענג וואוינען אין די קוועלער, יו העוו טו בי ווערי קערפול, און נאכדעם קען קומען אן אראבער דיך שטעכן, די אלע פלעצער זאל מען גיין נאר אינאיינעם, און נאר מיט ליווי פון צהל, און ס'איז ווען מען גייט אפילו אויפן הר הזיתים איז דארף מען אויך גיין מיט ליווי פון צהל. ווייל די אראבער לעצטנס האבן געבויט דארט א שיינע סקול, א גרויסע סקול פאר קינדער, און די קינדער קען מען דאך גארנישט טון, די ווייסט דאך פון די סאטמארע שיטה, וועם האבן זיי געשיקט זאלן נאכלויפן נחום ראזנבערג? קינדער, ווייל קינדער קען מען דאך נישט אנרירן, די זעלבע חיות, די הערשל קלאר דעם האט מען אימפארטירט פון ארץ ישראל מיט אלע חיות משוגענע זאכן, זענען זיי געשטאנען און זיי האבן געווארפן, איך האב איבערגעבויט מיין זיידנ'ס א מצבה זענען זיי געשטאנען און געווארפן אויף מיר שטיינער, איך האב געמוזט אנטלויפן. סאו יו העוו טו בי ווערי קערפול ווען חלילה ונפל ממנו רב זאגט רשי עס איז נישט געפאלן נאר איינער, איינער הייסט שוין רב, טאמער חלילה העט איינער צוריק קומען א טויטער צו מ'האט אים דארט באגראבן טויטערהייט דעמאלטס איז די גאנצע נסיעה נישט ווערט געווען, דער גאנצע הכנסת ספר תורה נישט ווערט געווען, איין לעבעדיגער איד קען טוהן זייער אסאך גוטס. און ווען עס איז א חשבון פון ראטעווען א ספר תורה אדער ראטעווען א איד איז א איד וויכטיגער און חשובער ווי די ספר תורה והא ראיה מוכרין ספר תורה אז מען זאל קענען חתונה האבן פארוואס ווייל מען זאל מערן כלל ישראל איז וויכטיגער ווי די הכנסת ספר תורה. יעצט ס'דא א איד א רב וואס האט מיך פארציילט אז ער האט געהערט. פונעם הייליגן רבי יונתן שטייף זכר צדיק לברכה א דרשה, רבי יונתן איז געווען א גרויסער צדיק, ער האט געקענט תורת הקבלה אויכעט, און ער פלעגט זאגן פארן רבי'ן, די רבי פלעגט מאכן מיט די פיש מיט אלעם האט ער געזאגט ער פארשטייט וואס די רבי טוט, איז בקיצור געווען א צדיק יסוד עולם, דער עולם ווייסט נישט זיין גדלות, ער האט גערעדט מיט זיינע תלמידים נאך פון דערהיים, געווען א גאר א גרויסער מענטש, עניוועי איז געווען א פראבלעם אז ער איז געקומען דא אויף אמעריקע, איך מיין ער האט געוואוינט אין וואשינגטאן הייטס, האט ער געזאגט אזוי, רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן. מען דארף האבן א פרויען מקווה. יעצט וואס מען טוט איז, מען וועט פארקויפן א ספר תורה און מ'וועט גיסן א מקווה. הערט ווערטער, ס'איז א צדיק יסוד עולם געווען. זאגט ער, מען וועט פארקויפן דאס מענטעלע פונעם ספר תורה, און מ'וועט קויפן האנטוכער אז פרויען זאלן זיך האבן מיט וואס אפצוווישן, און מען וועט אויכעט נעמען דעם פרוכת פונעם ארון קודש און מען וועט עס פארקויפן, און מען וועט מאכן שטיח ראגס, ס'זאל זיין ראגס אז מען זאל קענען טרעטן אין די מקווה אויף ראגס. איר הערט וואס א מקווה איז, איר הערט וואס א פרויען מקווה איז, און קוקט וואס א ספר תורה איז. אין שולחן ערוך שטייט אז מען פארקויפט א ספר תורה אויף צו בויען א מקווה. ס'איז דא א תשובה פון ר' משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה אז אפילו אויף א מקווה וואס מען נוצט נאר פרייטאג צו נאכטס, למשל ס'איז דא אין די שטאט א מקווה, נאר ס'פעלט אויס א מקווה אויסער די שטאט וואס מען נוצט פרייטאג צו נאכטס, פאר דעם איז אויך געזאגט געווארן מוכרין ספר תורה. סאו וויל איך אייך עפעס זאגן, אז מען פארט און ס'וועט חלילה געשעדיגט ווערן א אידיש קינד, וועט די גאנצע רייזע זיך נישט אויסצאלן, ווייל אין הכי נמי א ספר תורה איז הייליג, אבער אידישע קינדער דארף מען געבן א שמירה מעולה, און מען דארף אויף זיי וואטשן. יעצט נאכדעם ווען א איד שטארבט די ביינער האבן א קדושה ווי א ספר תורה. יעצט איך וויל זאגן אז די תשובה פון ר' משה'ן דאס איז אין חושן משפט, איינער זאגט, או, איך האב עס געזוכט אין הלכות מקוואות, ניין ניין ניין, ס'איז אין חושן משפט דארטן וואו ס'רעדט זיך אלע הלכות וואס א שטאט דארף אלץ בויען דאס זאל הייסן א אידישע שטאט. דאס איז א חושן משפט'דיגע הלכה. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, ווען עטס וועטס פארן אויף ארץ ישראל זאלט עטס זייער אובאכט געבן אז מ'זאל נישט דארט אנטאטשן ענקערע קינדער, דארטן זיצן אויך עטס פרייטאג חזירים, מ'האט מיך שוין אפילו יעצט געקאלט אז זיי ווילן אפשפארן זשופניק שוויץ, זאג איך אים די שוויץ איז נישט קיין פראבלעם, די מקווה איז אויך א פראבלעם, נאכן שוויץ גייט מען אין מקווה. ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס דארט גייט פאר, און למעשה זאלט עטץ וואטשן פאר ענקערע קינדער, דא איז שוין דא אביסל א קאנטראל, איר ווייסט מען האט מורא, מען האט מורא פאר נחום ראזענבערג'ס האטליין, ס'קאכט זיך עפעס, דארטן האט מען אויך מורא אבער נישט אין די אלטרא ארטאדאקס געגנט, דא איינער דאווידאוויטש. חיים ראובן דאכט זיך מיר הייסט ער האט מיך געסטראשעט ער וועט מיך הרג'נען זיי זיי קענען נאך דערטרענקען אין ים אין וואסער אין די מקווה וואסער שוד בי ווערי קערפול זאלטס נישט לאזן די קינדער אליין זאלטס נישט לאזן די קינדער ארויס פון די הענט דער וואס ס'נעמט מיט קינדער און זאלטס וויסן נאך א זאך אין ארץ ישראל דא אסאך חזירים ווייל קודם דארט איז דא אסאך עלטערערע מענטשען און זענען אלע משבת לשבת אידן דארטן לערנט מען דאך קדושה וטהרה איז דער סוף איז וואס טוט דער אינגערמאן א גאנצע וואך גייט ער אין מקווה מיט קינדער, און אויסער דעם געבט מען דארטן אין די מקווה זייער הייסע מקווה, ס'וועט גיין דארט איז דא אזאלכע הייסע מקווה'ס וואס מען קען אפילו נישט אריין גיין פאר היץ אזוי הייס איז עס, און דאס הייס וואסער מאכט א, ס'מחמם דעם גוף, און ס'מאכט מען זאל צוקומען צו א קישוי אבר. סטרולאוויטש, דער חיים משה סטרולאוויטש וואס האט אפגעגנבעט ווין דעמאלטס און ער זיצט דא אין גלות, רבי הערשעלע'ס מחותן איז ער געווארן, איז דער חיים משה האט יעצט גע'עדווערטייזט אין גאנץ לעיקוואד אז ער האט צוויי מקוואות, איינע הייס און איינע זייער הייס, ער האט אריינגעלייגט א ספעשל בוילער און ס'איז אפן פיר און צוואנציג שעה, איר הערט וואס דא טוט זיך? אין ארץ ישראל איז אויך די זעלבע, מען דארף זייער וואטשן, איר זאלט אפהיטן אייערע קינדער, אז איר גייט אין טוילעט און אייער קינד דארף אין טוילעט זאלט איר מאכן זיכער אז איר גייט קודם אריין און איר באקוקט דעם טוילעט א ספאט טשעק צו ס'איז נישט דארט דא א חזר וואס זיצט און ער וועט טשעפען אייער קינד. ס'איז אסאך ספרדים חזירים צו ס'דא א ראש ישיבה איך געדענק נישט נזר התורה כתר התורה דעם וואס כ'האב אים געכאפט אין זשופניק שוויץ ער האט זיך נישט געשעמט אין פראנט פון מיר מאכן משכב זכר מיט א קינד פון זיבן יאר דעי אר נאט עט אלל עמבערעסט ווייל זיי האבן די קאנעקשאנס. ער האט געוואוסט אז ער איז א ראש ישיבה מ'וועט אים גארנישט טוהן. דער אמת איז איך קוק זיך אום מיט וועם איך האב זיך געשלאגן, כ'האב זיך געשלאגן מיט שאבאבניקעס, מיט די גרעסטע גענגסטערס אין די וועלט, לולי השם שהיה לנו וואלט איך שוין געווען ערגעץ איך ווייס אין עפעס א ים דערטרונקען חלילה, צו ווי די בעלזער האבן געזאגט אין מירון מען דארף אים אריבערפארן מיט א קאר, ווייל דעמאלטס וועט מען מיינען ס'איז געווען א מיסטעיק, א שוגג, פארוואס? ווייל כבוד בית בעלז, א כבוד בית בעלז אז מ'הארגעט מענטשן. האהא שעים אן יו, דאס איז כבוד בית בעלז. רבי אהרן האט נאכגעזאגט אמאל אז אין בעלז האט מען געשריגן כהנים ארויס. האבן מיך בעלזע אידן אנגעקאלט פארוואס זאגסטו נאך אזא משוגענעם ווארט פון רבי אהרן ווען דו ווייסט נישט צו ס'איז אמת. האב איך זיי געזאגט כ'וועל עס מער נישט זאגן. אבער טאמער זאגט טאמער האט מען עס יא געזאגט איז עס א רציחה שאין כמוהו. דאס איז געווארן פון דעם גרויסן חסידות וואס ר' דער הייליגער שר שלום האט געגרינדעט וואס ער איז אויפגעווען טויזנט נעכט און געלערנט מיט זיין איידעם. מיט אשכנזי מיט די פאוערפול פעמילי. סא הזאת נעמי? דאס איז עס? דאס האט מען דערלעבט אז ס'זענען געווארן רוצחים? ס'זענען געווען מורא'דיגע שטרענגע עזות פנימער די בעלזע אלע יארן. ס'איז געווען אמאל א צייט ווען דער הייליגער דברי חיים האט געוואלט ארויסגיין קעגן זיי.
פארוואס ער איז נישט ארויס ווייס איך נישט, אבער ער האט געזאגט זענען אזאלעכע עזות פנימער זיי געבן נישט אפ קיין כבוד התורה. סא דאס איז אן אלטע קראנקהייט אין בעלז. ס'איז געווען גאליציאנער עזות פנימער מען נישט מורא געהאט פאר קיינעם אבער דאס איז געווען זיי האבן געהאט א גרויסן רבי'ן זיי האבן זיך געהאט אויף וועם צו פארלאזן מיט זייער שייגעץ שטיק די גמרא ברענגט דארטן אז אין רב זירא'ס געגנווארט פלעגט מען דא טון כל עבירות שבתורה און רב זירא האט זיי געזאגט מוסר און זיי האבן זיך אויסגעלאכט פון אים ווען ער איז געשטארבן האבן זיי אלע תשובה געטון ווייל זיי האבן געזאגט ביז יעצט האבן מיר זיך פארלאזט אז ס'וועט נישט קומען קיין שלעכטס ווייל אונז וואוינמער אין די סביבה פון אזא גרויסן צדיק אבער היינט אויף וועם קען מען זיך פארלאזן? אזוי איז דעם פארלאטער פון קאנט. אזויפיל שייגעץ שטיק וואס ס'גייט פאר. יעצט דו קענסט נישט די מענטשן אין ארץ ישראל, זיי קענען דיך נישט, מ'וועט אריין שטופן אין דיין זון מ'וועט מאכן מיט אים משכב זכר, און דו ווייסט נישט ווער דאס איז, דיין זון וועט נישט דערקענען קיינעם, סאו בי ווערי קערפול, איך האלט אז מען דארף נישט מיט נעמען קינדער, אבער קען זיין מען וויל אפשערן קינדער, איך ווייס ס'קען זיין אנדערע שמחות, איך קען ענק נישט איינטיילן. לאטס מיר זיין א שמירה מעולה און איך וויל ענק זאגן א כלל, עטס הערט פון מיר אסאך מאל ווי א השחתה ס'גייט דא פאר אין ווילימסבורג און אין די אידישע קאמיוניטי און אין מאנסי און מאנראו, איך וויל אייך זאגן אונז זעמיר נישט איין פערמיל א טויזנטסטל פון וואס ס'גייט פאר אין בני ברק און וואס ס'גייט פאר אין אשדוד, עטס ווייסטס נישט, ס'דארטן איז אסאך ארגער די מצב, כאטשיג מ'געט דארטן גרעסערע שטראף מיט אלעם, נאר ס'אסאך ארגער, קודם כל קען זיין ווייל ס'איז דא א מערהייט פון מענטשן, איך ווייס נישט, איך קען מיך נישט אויס. אדער עס קען זיין פשוט ווייל מיין מעסעדזש קומט הערשט אן דארטן צוביסלעך. אמאל דאכט זיך געווען מוטערליגע תחילה. יצחק קדמון דער באזיצער פון טשיילד אביוז זאגט, בני ברק איז עיר הפעדעפילים, ס'איז ארגער ווי די פרייעסטע שטאט אין ארץ ישראל. און ער זאגט די צווייטע שטאט איז קרית ספר.

און מיט זיך שטופן, איך האב ענק שוין געזאגט די פארענטשעס, דאס איז די גרעסטע קללה, די צווייטע גרעסטע קללה, די ערשטע איז די מקווה'ס, די צווייטע גרעסטע קללה פאר כלל ישראל זענען די פארענטשעס, איינער שטופט זיך אריין אין צווייטן, און א צווייטער אין דריטן, ס'איז א שאנדע וואס מען טוט, און מען טאטשט יענעם אן ביי די ערווה, מען מאכט השחתות, ס'איז א גרויל, מען דארף וואטשן אויף די אלע זאכן, ווען ס'קומט זיך צוזאם ריבוי אוכלוסין, מען האט געהערט מען דארף האבן א ספעשל ברכה, וויאזוי מען מאכט ווען מען בענטשט, אז דער אייבערשטער האט געהאלפן אז מען איז נישט נכשל געווארן, איז א חלק פונעם בענטשן איז מען דאנקט דעם אייבערשטן אז מען איז נישט נכשל געווארן מיט מאכלות אסורות און מיט מאכלות מותרות, איז די זעלבע אז מען איז נישט נכשל געווארן חלילה מיט השחתה, מען איז נישט צוגעקומען צו אנרירן בחורים, צו קינדער, און נאכדעם דארף מען אויף די מיידלעך אויך אובאכט געבן, א מיידל דרייט זיך אין די גאס אליינס, מען געט א שלעפ אריין דארטן צווישן צוויי הייזער. איצט ווייס איך אז מען האט נישט געלערנט מיט די מיידלעך גארנישט, ער ווייסט נישט וואס דער מענטש וויל פון איר, ווען ער זאל איר ברור לי אויפהייבן דאס קלייד און אראפציען די פענטיס און זי בועל זיין ווייסט ער נאכנישט וואס יענער וויל פון איר, און ביי טיים שי איז גאנא פיינד אוט וועט עס זיין ווערי ווערי לעיט, טראסט מי איטס גאנא בי ווערי ווערי לעיט רבותי. איף יו ברינגינג אלאנג טשילדרען, געטס אכטונג אויף זיי. און די זעלבע איז פאר די אידן אין בני ברק און פאר די באבובער אידן וואס וועלן פארטיסעפעיטן אין די העווי טרעפיק פון מענטשן. וואטשטס וואס עטס טוטס און וואטשטס אויף ענקערע קינדער. איך האב אויך געוואלט בעטן, ס'דא דער באבובער שטיבל אין טאראנטא, איך האב מעורר געווען אז מ'פירט דארטן שאלעשידעס אין די טונקל, און ס'איז צוגעקומען א, ס'איז געווען א יונגערמאן וואס האט מיר געזאגט אז מ'האט זיין זון משחית געווען. הער איך אז מען עפענט שוין עפעס איין טיר יא, מיט א זייגער ברענט, כ'וויל ענק זאגן איך בין בכלל נישט קיין חסיד פון די אלע טינקלע שאלעשידעסן, מען כאפט נישט מער מלאכים ווי ס'איז טינקל ווי ווען ס'איז ליכטיג, השחתה קומט צו, און איך האלט אז מען זאל אנצינדן די לייטס איבעראל ביי שאלעשידעס, כ'בעט אין סאטמאר אויך מען זאל אנצינדן, און ס'וועט קומען א לאסוט אז מען זאל כאפן די מעסעדזש, די זעלבע בעט איך אז באבוב זאל אויך פירן אין די ליכטיג שאלעשידעס. און טאמער קומט מען נאך אויף א פרעמד פלאץ און קיינער קען נישט א צווייטן, די חזירים רוקן זיך אריין אין שול, און ס'וועט זיין השחתה, ס'וועט זיין די גרעסטער אומגליק וואס איז דא. די געוועזענע יאר ביים פאפא רב'ס יארצייט איז עפעס אויסגעגאנגען די לעקטער פון גאנצן שטעטל, ס'האט געפלאצט א מעין פיוז אדער וואס, האט מיר דערציילט א בחור ווען כ'בין געגאנגען מקדש און מטהר זיין, מתפלל זיין ביים פאפא רב'ס ציון, כ'האב געוויסט ער איז געווען א צדיק, און אינמיטן שאלעשידעס האט מיר איינער געמאכט השחתה במלוא מילה המובן, רבותי וואטש וואט יו אר דואינג עטס זענטס סטרעינדזשערס אין א פרעמד פלאץ, עטס קענטס נישט קיינעם, מ'זאגט אין רוים דעי דו איט עז די ראומענס דו איט. ארץ ישראל איז עס דער עיר הפעדאפילים. איך וואלט זאגן פאר די מענטשן וואס זיי פארן מיט. מיט די טריפ פונעם באבובער רב עטס זאלטס נישט דינגען קיין קארס און דרייוון, קודם עטס קענטס נישט דרייוון דארט, דארטן דרייוון זיי ווי די חיות, און איטס נאט מעיד פאר יו, און אז דו וועסט מאכן חלילה אן עקסידענט וועסטו האבן א פראבלעם, אז דו וועסט נישט האבן קיין געהעריגע אינשורענס, וועסט מוזן באצאלן צוואנציג דרייסיג טויזענט דאלער דיקע בילס. און דאס איז אויך וויכטיג, יעדער זאל זיך מאכן אינשורענס, טרעוול אינשורענס קאסט פופציג, זעכציג, זיבעציג דאלער, אבער פון דעם קענסטו אריינגיין צו יעדן דאקטער און אין יעדן האספיטל און מען צאלט עס אויס, ווען נישט קענסטו אהיימקומען א בעל חוב פאר די רעסט אוו יור לייף יו וויל בי פעיאינג פעימענטס. און נאכדעם זאל מען וויסן אז אמאל דו קענסט נישט די גאסן, דו קענסט נישט די אלע פלעצער ווי מען פארט, אמאל קענסטו פארפארן, קענסט אריינפארן אין אן אראבישן דארף און קענסט בלייבן דארטן, וועסט קיינמאל נישט זעהן מער די סאנלייט. צו די אלע זאכן זאלסטו זיין זייער קערפול נישט צו דרייוון, און זאלסט דינגען געהעריג טעקסיס אדער פארטס מיט די גרופעס, אבער דרייווטס נישט אליין. טאמער וועט איינער מאכן אן עקסידענט וועט עס זיין א מורא'דיגע חילול השם מיט באשמוצן די חסידים, וואס פעלט עס דיר אויס? ווילסט דרייוון? דינג דא אין אמעריקע א קאר און פאר אביסל ארויס דרייוון. אבער טוה עס נישט דארט. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, עטס ווייסט מיין פראבלעם וואס איך האב געהאט מיט זשופניק שוויץ, יעדער ווייסט עס, איך האב עס געשטעלט אויף אלע בלאגס, כ'וועל עס זאגן בקיצור וואס איז געווען, כ'האב פארראכטן א מקווה אין מעלה אדומים פרייטאג דאס איז בערך א דריי פערטל שעה פון ירושלים, ס'איז געווען אזוי אז ס'איז געווען איינער האט אויפגעטון אסאך פאר טהרת המשפחה, און עפעס איינער האט אים צוגעזאגט אז ער וועט געהאלפן ווערן פון דעם זכות, למעשה האט געדויערט אפאר יאר און ס'איז נישט געהאלפן געווארן. האב איך געזאגט פאר איר מאן אז ס'קען זיין אז די גאנצע זאך איז געשען וועגן דעם ווייל די מקווה איז נישט כשר, קיצור כ'האב געגאנגען בודק זיין די מקווה, ס'איז דא געווען דרײַ מקווה'ס, צוויי זענען געווען פערפעקט, איינס האט געהאט א פראבלעם פון זחילה, ס'איז געווען גראדע אפילו א נייע מקווה, נאך נישט אלט א יאר, נאך געווען אנדער די ווארענטי, און מ'איז גראד געקומען מ'האט עס פארראכטן. למעשה. האב איך שוין נישט געקענט פארן אויף מירון אויף שבת כדרכו בקודש, האב איך געמוזט בלייבן אין ירושלים. בין איך אריין געגאנגען אין פרימא פאלעס, כ'האב מיר געדינגען א האטעל אויף שבת, און איך האב געגאנגען ערגעץ אין מאה שערים באצאלן איך זאל עסן דארטן שבת. נו, מוז איך זיך דאך מטהר זיין פאר שבת, ווען איך פאר אויף מירון איז דא דארטן אלץ סוף סוף א קוואל, טובל איך מיך אין די קוואל, דא איז דאך נישט דא קיין קוואל, שוין, בין איך געגאנגען אין זשופניק'ס מקווה, כ'האב געעפנט דארט עפעס א בלעכענע טיר, ווייל כ'האב געמיינט מ'גייט דארט אין קייטנה. דערווייל איז געווען א שוויץ, זעה איך א אלטער איד אין א ווייסע בארד זיצט מיט א קינד פון זיבן אכט יאר, צווישן זיינע פיס האט ער אריינגעלייגט דאס אינגל, און ס'גייט אויף אים קאלט וואסער ווייל אין שוויץ איז זייער הייס, ער האט זיך אריינגעברענגט אפילו א ווייס בענקל פון אינדרויסן. שוין, למעשה בין איך געלאפן כאפן א פיקטשער. כ'האב געמאכט פיר פיקטשערס קלאוס אפס, נו זאג איך דעם איד דאס איז דאך כריתות וואס איר טוט, האט ער מיר דערלאנגט מיט אזא בערשטל א האק. קיצור דאס אינגל איז שוין ארויסגעגאנגען, גיי איך צו צום אינגל איך פרעג אים זאג מיר דאס איז דיין זיידע, זאגט ער ניין כ'האב גענומען א טוש און ער האט מיך משוגע געמאכט אריינגעשלעפט, קיצור ס'האט אים אזוי געבליטיגט דער אחור אז ס'געווען א שרעק צו קוקן, האב איך געגאנגען כ'האב געזאגט געב מיר די טעלעפאן פון דיין טאטן, קאל איך אפ זיין טאטן קום שוין אריבער און גיי שוין פאר העלפ פאר דיין זון, קודם ער קען זיין. מענטלי, און קען זיין דער ראש ישיבה האט אים אריינגעשטעקט אפאר קראנקייטן אין אחור ס'איז בלוטיג, ס'איז דאך אן אופן וואונד, זאגט ער ס'איז אבער א שעה צו שבת, זאג איך רבי איד, שבת זאלט איר מחלל זיין, דאס איז הותרה, עס איז נישט דחויה, פאר אזא זאך, דאס איז הותרה ווייל דאס קינד גייט אראפגיין פון זיין מיינד, עניוועי, געלאפן צו ר' מאיר בראנדסדארפער איך האב אים פארציילט, זאגט ר' מאיר נארמאל, איז דא צוויי וואכן אויף וועיטינג ביז ס'דא דין תורה, אבער אזוי ווי דו ביסט אין חוץ לארץ און דאס איז וויכטיג, וועל איך דיך אריינשטופן, קום א קוואדער צו פינף דאוונט מען מנחה, נו מוזטו זיין דער ערשטער. ער האט עס אבער פארציילט פאר יעדן, ס'זענען געקומען פופצן זעכצן צו זיבעצן צו אכצן מענטשן קעגן מיר, צווישן זיי איז געווען עפעס אן אלטער חזר, איך ווייס נישט וויאזוי ער הייסט, ער הייסט מרדכי ווייס, ער פירט די גאנצע עדה, און ס'איז געווען איינער חיים ראובן דאווידאוויטש א שייגעץ א מנוול ער האט מיך געסטראשעט, ער. מיך שיסן, זאָג איך אים, איך האָב נישט קיין מורא, דו קענסט מיך נישט שיסן. זאָג איך, דו זאָלסט מיך שיסן, זאָלסטו דיר אויכעט אָנטאָן אַ בולעט-פּרוף וועסט און אַ בולעט-פּרוף פּענטס און אַ העלמעט, ביקאָז איך גיי אַזוי אָנגעטאָן. עניוועי, דער משוגענער האָט געזען, אַז איך בין נישט קיין ירושלימער, איך האָב נישט קיין מורא פאַר. ס'איז געקומען צו די דין-תורה, האָבן זיי אָנגעהויבן דער רב זיינער, מרדכי ווייס, אַן אַלט. דער חזר מיט א ווייסע בארד זאגט ער ס'איז נישט אמת, דער מנחת יצחק איז דא געגאנגען און דער קרעטשענעווער רבי גייט דא, ס'איז נישט דא גארנישט קיין שלעכטס, האב איך גענומען אלע פיר פיקטשערס כ'האב זיי ארויסגעלייגט אויפן טיש כ'האב זיי געוויזן, מען זעט ממש אנבעליוועבל. זאגט ר' מאיר נו איז ער דאך גערעכט. זאגן זיי יא אבער יענער איז א אלטע ראש ישיבה עפעס אין אוהל תורה זכרון תורה איך ווייס אפילו נישט ווי, און דער קיצור מען קען אים גארנישט טוהן ווייל ער האט. צו הונדערט צו צוויי הונדערט אייניקלעך, ס'איז א מורא פארן שבאבניקעס. עניוועי, ר' מאיר געהייסן מען זאל עס צושפארן, נאכדעם ר' מאיר איז אוועק האט מען עס צוריק ווייטער געעפענט, איך באקום כמעט יעדע דריי פיר וואכן א קאל פון א בחור אין די מיר, כ'בין געקומען דא אין שוויץ, איינער האט מיר אריינגעשטופט בכח אונטן אין אחור, און אן אנדערער זאגט האט מיר אנגעכאפט די ערווה, ס'איז דארטן א שרעק וואס דארט גייט פאר. די וואך האט מיך שוין איינער אפגעקאלט און געזאגט העי ר' איד איך זעה שוין איר זענט גערעכט, איך בין א רב, מ'האט מיר געהייסן איך זאל זיך אומקוקן, און זיי האבן אריינגעשריבן ביי זיך אין פראטאקאל אז איך האב עס נישט געזען, איך האב עס נאר געהערט. סאו ווי קענט איר דאס שרייבן? כ'האב דאך אראפגעלייגט פיקטשערס אויפן טיש. נאך מער, כ'האב עס דעוועלאפט אין גאולה. דער וואס האט עס געזען, די פיקטשערס, ווען כ'האב עס דעוועלאפט, האט ער געזאגט איך גיי רופן די משטרה, דאס איז טשיילד פארנאגרעפי, פאר דעם קען מען גיין זיצן צוואנציג יאהר, בלויז פאר האבן דעם פיקטשער. זאג איך אים, הער מיך אויס, איך וויל דיר מסביר זיין וואס דא גייט פאר. ר' מאיר בראנדסדארפער ווייסט דערפון, ער איז אינוואלווד. קאל אים אפ! האט ער אפגעקאלט ר' מאיר, האט אים ר' מאיר געזאגט, מאך א שווייג, געב עס אים צוריק, ווייל אונז דארף מיר דאס זעהן אין בית דין שטיבל. כ'האב עס אראפגעלייגט אין בית דין שטיבל, האבן זיי זיך געוואלט באהאלטן די אויגן, די רבנים האבן נישט געוואלט קוקן, און איך האב געזאגט אז עטס קוקטס נישט ברענג איך דא די ידיעות אחרונות. קיצור איז געקומען דער ספרא דדיינה און ער האט צוריסן אלע פיר פיקטשערס, זאג איך אים דו חמור דו, כ'האב זיבן סעטס קאפיס. דעמאלטס האבן זיי געזען ס'איז ערנסט האט מען עס צוגעשפארט, נאכדעם ר' מאיר איז אוועק האט מען עס צוריק געעפנט נאכאמאל, מען האט דאך שוין נישט פון וועם מורא צו האבן, ס'איז געזעסן דארט ר' מאיר בראנדסדארפער און ר' משה האלבערשטאם, און דער דריטע איז געווען אברהם יצחק אולמאן, און ס'איז דא א בריוו אפילו, גייטס ארויף איך האב עס ארויפגעלייגט אויפן וועבסייט. אויך דארט אין די מקווה טוט זיך אפ כל דבר אסור, אלע חזירים קומען דארט, ס'איז אויך דא אויבן איז דא מקווה ס'איז שוין זוחל. איך האב געבעטן מען זאל עס מער נישט נוצן פאר פרויען, ס'איז נישט אויפן דריטן שטאק, דריטע שטאק האט איינער וויינבערגער פון מהדרין די מילך, כ'מיין די גאלדן פלאו, האט אריינגעלייגט דארטן עפעס א מיליאן דאלער, מ'האט געמאכט א הערליכע מקווה, אבער ס'איז דא א מיטלסטע שטאק וואס דארט האט שוין געליעקט און מ'האט מסכים געווען אז מ'קען עס מער נישט נוצן, נוצט מען עס פאר מענטשן וואס ס'פעלט זיי נעבעך א האנט אדער א פיס, אדער עס האט געפלאצט אין א אויטא, אדער מ'האט צוריק געברענגט צוקער, איז דארטן. און דינגען צוויי בחורים, זיי צאלן די דרייסיג פערציג שקל, און זיי האבן די בעסטן פלאץ פון מקום זימה, זיי האבן א קלאוזד מקווה צוגעשפארט ביז א שעה האבן זיי עס, און ס'טוט זיך דארט אפ כל החזעריי אין די וועלט, שפעטער ווען ר' מאיר האט געהייסן מען זאל עס צושפארן, איז געקומען דאווידאוויטש וויינען אז מ'האט נישט וויאזוי אויסצוהאלטן די פרויען מקווה. ווייל די מענער מקווה האלט אויס די פרוי מקווה הערט עטס אזוינע ס'א מחיה וואס דא גייט פאר איך דארף האבן די פרויען זאלן האבן ווי צו גיין אין מקווה און אויף דעם מוז איך האבן א משכב זכר באד איך האב זיי געזאגט גייטס אויף אמעריקע שנארן איך האב זיי צוגעזאגט איך גיי זיי דעקן דעם דעפיציט איך פלעג קענען רעיזן גרויס געלט היינט איז עס אביסל שווערער ווייל ס'איז דא די חרמות און מענטשן האבן מורא זיי מיינען ס'איז עפעס ס'טוט מיר פערסענעלי נישט וויי. ס'טוט מיר וויי פאר כלל ישראל דער איצעלע פּימפּ מיט זיינע אלע שקצים און די אַכט און דרײַסיק רבנים וועלן פון גיהנום נישט ארויסקריכן וואס זיי האבן געטוהן דא. באט עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. די די עדה האלט זיך נאכנישט ביים בייגן ביים צושפארן. יעצט עפעס הער איך ווילן זי יא ס'האט מיך אפגעקאלט א רב, כ'ווייס נישט צו ס'איז געווען א פאוני קאל צו נישט. יעצט ווען דיין זון העט גיין אין יענע מקווה איז אזוי ער גייט אריין אין שוויץ,

מען דארף מיטנעמען א מורה הוראה, טאמער מען פארט מוז זיין א מורה הוראה וואס זאל זיין רעדי צו פסק'ענען, איך פאר זייער אסאך ארום און איך איך קען ענק זאגן, טאמער עס איז נישט דא קיין מורה הוראה איז דא מכשולות, די פרוי זי האט נישט וועם צו פרעגן, מ'איז אין א פרעמד פלאץ, עד כדי כך ס'איז געווען אמאל א מכשול דא אין וויליאמסבורג וואס א פרוי איז געגאנגען צו די מקווה זי האט נישט געוואוסט וואו ס'איז ווייל זי איז פון בארא פארק, זי איז געקומען דא צו די אין-לאוס אויף שבת, און נאך שבת האט מיך דער אינגערמאן אפגעקאלט זי האט נישט געטראפן די מקווה, און זי האט געוואוינט מיט אים עניוועי. איר ווייסט ווי שווער ס'איז זיך צוריקצוהאלטן תאוות פון זנות? ווען נישט וואלט דאך יעדער געווען יוסף הצדיק. ס'איז דא איין יוסף הצדיק. איז למעשה האב איך דעמאלטס געבעטן אלע קהילות שטילערהייט מ'זאל האבן א צעטל אין בית מדרש ווי די פרוי מקווה איז. די מקווה טהרה און זיי די משוגעים די קראנקע זכרים די משכב זכרים חברה הערשל קאר וחבריו מיט די אַכט און דרײַסיק רבנים האבן געטענה'ט ניין א בחור וועט פארשטיין איך דענק איך בין אויפגעוואקסן ס'איז געווען אויף ראדני סטריט קעגן סאטמאר בית מדרש איז געווען אין צעהלים געשטאנען פרויען מקווה ס'איז קיינער נישט געווארן אראוזד סעקסי ס'גארנישט. ס'איז א נארמאלע זאך געווען. עניוועי, ס'איז דא שילן וואס האבן עס יא געלייגט. די אינגערמאן שעמט זיך צו גיין פרעגן נאך איך בין א גאסט וואו איז די מקווה. קוקט ער זעהט ער א סיין ווייסט ער ווי צו זאגן פאר זיין פרוי. און איך האלט מ'דארף עס אריינשטעלן אין איד און אין בלאט און די אלע צייטונגען ס'זאל כאטש האבן עפעס אביסל קדושה אזוי איז דאס איין שטיק טומאה. דאס איז געמאכט די איד איז געמאכט צו רעדן אויף די ארוינים און די בלאט איז געמאכט צו רעדן אויף די זאלוינים. און נאכדעם איז דא עפעס אזא ממזר'ל ס'הייסט דער בלאט דער צייטונג. אויף וועם ער איז געמאכט צו רעדן? אויף מיר האט ער גערעדט.

דיין טאטע איז געווען א שייגעץ א רשע, ער האט אפגעטון יעדן רעבין שלעכטס, ער האט זיך געבאדן אין יעדנס בלוט ווייל ער האט געמיינט ער בויעט אויף סאטמאר, ער איז אזוי מיעס ארויסגעגאנגען אז מען האט אפילו זיינע קינדער נישט אריינגעלאזט אין סאטמאר אינעם אפיס, איז געקומען דא איינער קרויז ער האט נאכגעמאכט דעם שייגעץ און יאש ווישט זי זיך ביי מיר אין די מוסדות. פאר בערלען איז למעשה דארף מען וויסן אז מען פארט אונטערוועגנס. איך פאר דאך זייער אסאך, און איך פאר מיט גרופעס, איך פסק'ן מראות אויך, און יעדע גרופע האב איך נאך געהאט צוויי דריי שאלות, ווייל דא, די פרוי מוז זיך רייניגן ווייל זי פארט צוריק אויף ניו יארק, און זי מוז וויסן צו זי האט גוט געציילט, זי קען נישט סעיוון צענדליגע בדיקות, ס'ווערט אלט, ס'פארלירט דעם קאלער, ווען פייביש מענדעלאטשקי וואטשקי האט געוואלט מאכן דארטן אין בארדיטשוב א שטיקל ישוב, איך האב געזאגט בין מסכים, ס'מוז אבער זיין א מורה הוראה, אבער איך האב געזאגט ווילאנג איך בין דא, איך בוי דא די מקווה און איך פסק'ן מראות, ווען איך וועל אוועק פארן. מוזסטו א מורה הוראה, האט ער געברענגט ר' נתן געשטעטנער'ס זון, למעשה איז ער נישט געבליבן ווייל פייביש איז געווען א קרוק ס'האט זיך אלעס צו צעפאלן, אבער עס איז דא אינגעלייט וואס ווארטן אויף דירות זאלן זיך ענדיגן אין ארץ ישראל, זאלטן געקענט דארטן וואוינען פאר מינימום אפילו א האלב יאר א יאר, און זאלטן געקענט זיצן לערנען אין כולל, נאר ער האט זיך אריינגעלייגט אין חילול שבת און אין געלט און אין זנות, דאס איז געווען זיין קאפ. וויאזוי מ'נעמט מיידלעך און מ'מאכט אויף זיי געלט אויף זייער זנות, עניוועי.

דאס גאנצע פארן צאלט זיך נישט אויס, עטס האטס נישט קיין השגה וואס דאס הייסט צו וואוינען מיט א פרוי, עטס ווייסט נישט וואסערע יחודים דאס מאכט אין הימל, ווען א איד איז זיך מייחד און מזווג דא מיט זיין פרוי, איז כביכול דא א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' און דאס מיינט עד שתכלה כל הנשמות שבגוף, ס'איז דארט אן עולם וואס הייסט גוף, אפילו ווען מ'האט נישט קיין קינדער פיזיקעל, ווערט געמאכט אזאלכע קינדער וואס דאס איז רוחניות, וועגן דעם שטייט זוהר הקדוש זאגט ושרה עקרה אין לה ולד, זאגט ער ולד אין לה. אבער זי האט געהאט קינדער, טויזנטער און טויזנטער קינדער, און דאס איז געווען די גרים וואס אברהם אבינו האט מגייר געווען פון די הייליגע תשמיש וואס ער האט געטון, דאס איז יחודים עילאה, מען טאר נישט צוריק האלטן אפילו איין נאכט, דאס גאנצע פארן צו רבי ר' מיילעך צו רבי זישע צו רבי בער און צום בעל שם הקדוש און אפילו צו רבי נחמן מברסלב איז נישט ווערט טאמער מען האלט אויף די פרוי איין נאכט פון טבילה. ווייל אמאל קען דעמאלט צוריקקומען א נשמה וואס דאס וועט באלייכטן די וועלט. ס'איז געווען איין בעל שם אויף די וועלט, און ס'איז געווען איין ווילנער גאון, און דאס איז געבוירן געווארן ביי פליישיגע עלטערן, ביי טאטע מאמע. איז מ'מוז האבן א מורה הוראה. עטס קענטס נישט די מורה הוראות אין ארץ ישראל, זיי האבן אנדערע מנהגים. למשל ביי זיי, ברוין, איז, זענען זיי זייער מחמיר. א סעקונדע נאך די שקיעה, זאגן זיי מוז זי אפווארטן נאך א טאג. און דאס איז אויך א וויכטיגע זאך, מ'וועט באלד רעדן. ס'דא רבינו תם, איך הער זאגן אז דער באבובער רב ר' שלמה'לע'ס מאמע האט אים געלאזט צוואה ער זאל צינדן לעכט יעדן פרייטאג צונאכטס פלעגט ער צינדן צוויי לעכט פאר ער איז אריין אין שול אבער שוין געווען לאנג נאך שיטת הגאונים בין ס'איז שוין געווען אינמיטן בין השמשות פון די גאונים ס'אבער נאכנישט געווען רבינו תם ס'איז געווען מסתם פאר אכט און פופציג און א האלב מינוט. למעשה אין באבוב אינדערהיים האט מען זיך קען זיין געפירט שיטת רבינו תם דא אין אמעריקע ווער ס'איז באקאנט קלאר אינעם שיטת רבינו תם, לויט ר' משה זאגט ער אז אין אמעריקע איז דרײַ און פֿופֿציק, פֿיר און פֿופֿציק מינוט איז שוין שיטת רבינו תם, לויט נויפיק, לויט זעכצן מעלות, דאס איז א זאך וואס ווען איך זאל אין דעם אריינגיין, איז זעקס חידושים קענט איר האבן א האטליין צוויי שעה יעדן טאג, אבער וויאזוי עס זאל נישט זיין, איך קען דאך נישט זאגן א באבוב'ער אז ער זאל נישט טון וויאזוי זיין רבי האט געטון, אבער פון דעסטוועגן דאך וויל איך ענק זאגן, אונז זעמער אויך סאטמאר חסידים און די רבי האט אויכעט געהאלטן שיטת רבינו תם אבער אונז האמער אלעס אנגענומען נאר לחומרא להקל האט עס קיינער נישט אנגענומען פונעם רבי און די רבי אליינס אויך נישט אנגענומען און אין פאבליק זיכער נישט איך האב געהאט אמאל א קינד וואס איז געבוירן געווארן ס'איז געבוירן געווארן א צוויי דריי מינוט נאך די שקיעה און ס'איז נישט געווען אזא ענין וואס ס'וואלט געווען א פראבלעם מיט א שבת. דער רבי האט געזאגט מאך עס דעם נעקסטן טאג, דאס קען מען נישט, דאס איז גדולי ישראל האבן געטוהן וואס זיי האבן געטוהן אבער דאס קען מיר אונז נישט נאכטוהן. אין ארץ ישראל בכלל איז קענטיג אז די שיטת הגאונים איז אסאך מער אויסגעהאלטן ווייל נאך פֿופֿצן מינוט איז חושך גמור און ס'דא די שטערן, ס'דא די כוכבים און מ'זעהט אז. ס'איז אנדערש, און וועגן דעם איז דא וואס זיי האלטן אז דער בית יוסף האט חרטה געהאט, ווייל אין הלכות שבת שרייבט ער רבינו תם, אין הלכות מילה שרייבט ער שוין נישט רבינו תם, ס'איז דא אין דעם א גאנצע אריכות וואס איך וויל אפילו נישט אריינגיין, יעדער איד דארף האלטן שיטת רבינו תם לחומרא און שיטת הגאונים לחומרא, יעצט דארט די רבנים נאך די שקיעה איז ליל גמור, דא ביי אונז איז דא רבנים למשל דעברעצינער רב זכרונו לברכה איך האב ביי אים געלערנט, ר' פישעלע הערשקאוויטש איך האב ביי אים געלערנט, די אלע האבן געהאלטן ביז צען פופצן צוואנציג מינוט, איז נאך יום גמור. פארוואס? ווייל אינדערהיים איז אזוי געווען. אינדערהיים איז דער אופק נישט געווען די זעלבע ווי דא. ווייל ס'איז דא די גוי'אישע סאנרייז און סאנסעט, כ'האב עס אמאל צוזאמגענומען. סופר זאגט ביי אונז ווען דער שעון איז, אין הלכות מילה, ווען דער אונזער דער שעון, דער זייגער אין מקאשקע איז זייגער נײַן פֿופֿצן איז נאך טאג. זאגט דער עולם ער האט געהאלטן שיטת רבינו תם. כ'האב גענומען פון דייטשלאנד, סאנרייז און סאנסעט, נײַן פֿופֿטין, ס'איז געווען א זומער טאג, די שאלה איז געשריבן אין א זומער טאג, ס'איז נאכנישט געווען קיין גאונים שיטה אפילו. אין אנטווערפן ווערט זומער, אינגאנצן אפאר שעה נאכט, און אין לאנדן אויך, סאו מען דארף וויסן דעם אופק, מען דארף דאס אלעס וויסן. יעצט, מען דארף נעמען א מורה הוראה וואס ער פארט מיט, אבער דער מורה הוראה זאל קענען די הלכות וויאזוי די מורה הוראה'ס פסק'ענען אין ארץ ישראל, ווייל דו קענסט נישט קומען אויף א נייע פלאץ און דו קענסט נישט די מציאות, דו דארפסט קענען די מציאות, סאו דארף מען מיטנעמען א מורה רב, און דאס איז מענדעטארי ווען נישט וועט ארויסקומען. חיובי כריסות ודאי, און נאכדעם דארף מען מיטנעמען א רב וואס ער קען די מנהגים ווי אזוי מען פסק'נט אין ארץ ישראל לויט די שקיעה, ווייל דארט איז אנדערש די גאנצע זאך, די מערכת השמים איז דארט אנדערש, ס'איז מער נוטה צו שיטת הגאונים, און נאכדעם דארף מען מיטנעמען א מענטש וואס ער זאל זיין אחראי צו זאגן וואו ס'דא א מקווה, איך קען אים גאראנטירן ווען ס'פארן נאר פינף הונדערט פרויען צו דריי הונדערט פרויען, עס זיין זיכער פיר פינעף זעקס וואס באדארפן יעדע נאכט א מקווה, און ווי איז עס, איך שיק, איך ווייס דאך נישט ווי די מקווה איז, סא דארף מען נעמען א ליסטע וועלעכע מקווה'ס זיי האבן א גוטע השגחה, ס'איז דא זופניק'ס מקווה, נישט די מענער מקווה, דאנט מעיק א מיסטעיק, ס'איז דא א פרויען מקווה זייער גוט, ס'איז דא ארנשטיין'ס מקווה נאר ס'איז נישט אזוי משוכלל, איך וואלט נישט געשיקט א אלטע זקנה פון אכציג יאר אין יענע מקווה. ס'איז דא קרעקס מיט אלס אבער ס'האט נישט מיטן כשרות פון די מקווה. און נאכדעם איז דא נאך אסאך פיינע כשר'ע מקווה'ס. און דארפו כל בת בארצה למען טהרת המשפחה וועלכעס האט א הכשר פון די עדה החרדית און וועלכעס דער היימישער עולם ניצט. דעמאלטס וועט דער אייבישטער העלפן אז מ'עט האבן הצלחה. איך וויל ענק זאגן א סוד. אונז האבן שוין געזאגט צענדליגער פרויען. איך האב נאר איינמאל געטעסט צו לעבן מיט מיין מאן אן א מקווה און נאכדעם בין איך שוין נישט צוריק געגאנגען. מ'זעט ס'בייסט נישט. מ'נעמט א גוטן שאוער. און מען קלינט זיך אפ, און אין דעם זענען זיי דורכגעפאלן. כ'האב ענק פארציילט פון ר' משה ניישלאס זכר צדיק לברכה האט געבויעט די מקווה אין מאנסי, איך האב צוגעהאלפן, און ר' מאטעלע האט נישט געוואלט מען זאל עס בויען, דער וויזשניצער רבי, ווייל ער האט געזאגט ס'מוז זיין נאר איין מקווה אין שטאט ווייל אוודאי ער אהנט דאך די מקווה. האט מיר ר' משה פארציילט, מ'האט עס פארציילט פאר הונדערטער מענטשן אז ס'איז געווען א אינגערמאן, א כולל אינגערמאן, און זיך געקומען גט'ן מיט א קינד. פרעגט אים ר' משה, ביסט דאך אזא שיינע קאפל, זי אזא שיינע פרוי, פארוואס ווילסטו זי גט'ן? האט זי דערציילט, כ'בין געגאנגען אין וויזשניצער מקווה אין מאנסי, כ'האב געזען מ'דארף ווארטן איבער א שעה, א שעה און א האלב, כ'האב געלאזט די בעיבי אליינס, כ'האב מורא געהאט, כ'בין אהיים געגאנגען, די בעיבי האט געוויינט, כ'האב מיך אויסגעטוהן, כ'בין אריין אין שאוער, כ'האב מיך גוט אפגעשאוערט, און א אידישע טאכטער נאך אפאר וואכן הייבט זי דאך אן. האבן די חרטה געפילן, האט זי עס דערציילט פארן מאן, איז דער מאן געגאנגען צו ר' משה און ער וויל זי גט'ן, ער טראסט איר נישט, האט ר' משה געזאגט אזוי, זאלסט וויסן, שטראפן פאר די עבירה וועט מען מיך, ווייל איך האב געוואוסט אז מען דארף ווארטן שעה'ן און איך האב געמאכט א שווייג, ווייל ר' מאטעל האט מיך געשטופט, אזוי האט ער מיר געזאגט, ממילא האט ער געבויעט א מקווה, און ער האט געהאט אן עונש אז ער האט עס נישט דערלעבט צו עפענען, ער איז אוועק צוויי חדשים פארן עפענען, כאטש ער האט אריינגעלייגט מיליאנען מיט כוחות, דער אייבערשטער האט אים געוויזן.

און נאכדעם אויב מ'וועט פארן אויף צפת, מ'וועט פארן, דאס קען זיך דארט מאכן, מען וועט פארן אויף טבריה, אין טבריה איז דא הרב אויערבאך, אברהם דוד אויערבאך, איך האב איבערגעפיקסט די מקווה אפאר יאר צוריק, ס'האט געהאט אלע פראבלעמען, כ'האב געטוישט די וואסער און היינט איז א כשר'ע מקווה, פאר א יאר צו אנדערטהאלבן יאר צוריק בין איך געווען אין ארץ ישראל, האב איך איבערגעמאכט די וואסער נאכאמאל, איך געב אובאכט אויף זייער אסאך מקווה'ס אין ארץ ישראל, איך געב אובאכט אויף אין תל אביב אויף אסאך מקווה'ס, אבער אין תל אביב וואלט איך ענק נישט געראטן צו גיין ווייל דארטן גייען פרויען מיט הויזן, דאס איז. א היימיש ווייבל דארף דאס נישט צוקוקן, עס איז דא פיינע מקוואות, טבריה איז דא א גוטע מקווה, אין קריית שמואל, אונטערן הכשר פון רב אויערבאך, און נאכדעם איז דא אין צפת, נישט אר"י הקדוש מקווה, פרויען טארן דארט נישט גיין, דאס איז א פסל'ע מקווה פאר פרויען, פארוואס? איך האב שוין גערעדט דערפון אסאך, כ'האב שוין באקומען חתימות פון רבנים, ס'איז נישט יעצט אויף אריינצוגיין, ס'גוט פאר א מאן ערב שבת, אבער אין צפת איז דא אויכעט שיינע מקוואות, ס'איז דא פון די. פון די רבנות איז אויך דא די איך מיין אז הרב ערנסטער געבט דארט א הכשר אויף א מקווה דאס איז אלעס זאכן וואס מען דארף צושטעלן פארן עולם די אידישע באדערפענישן אז מען פארט אויף נתניה אין קלויזנבורג איז דא א דברי חיים'ס מקווה דאס איז דאך פאר ענק גוט עס זענען דאך דברי חיים'ס אנהענגערס באבוב דברי חיים אזא מין מקווה דארט איז דא שיטת הדברי חיים איז כמעט נישט דא אין גאנץ ארץ ישראל ווייל אין ארץ ישראל האבן איינגענומען רוב מקווה'ס איז חזון איש און און השקה. ס'איז נישט דא קיין בור על גבי בור, אויכעט נישט געמאכט ווי. כ'האב געבויעט א מקווה בור על גבי בור, מיט א זריעה, מיט השקה, מיט א בור התחתון אזוי ווי חבד, אין בית שמש האב איך געבויעט אזא מקווה, דאס איז דא, דער רב אשכנזי איז יעצט אוועק, ער איז געווען דער וואס איז געקומען קוקן איך זאל עס בויען אזוי ווי חבד ס'זאל זיין גוט פאר זיי אויך, איז מ'האט געבויעט דארטן א מקווה מיט אלע הידורים, אין בית שמש, ס'הייסט קרית רמ"א, איז בקיצור דאס איז אלעס וואס מ'דארף צושטעלן. און איך ווייס נישט צו באבוב האלט לקולא שיטת רבינו תם, אבער איך וואלט זייער געבעטן אין ארץ ישראל זאלט עטס זיך נישט אזוי נוהג זיין, ווייל איט דאזענט, ס'פיט נישט אזוי אינגאנצן אריין. יעצט דער קלויזנבורגער רב האט געהאלטן אין ארץ ישראל אויך שיטת רבינו תם, דאס איז קלאר, אבער האט עס נישט געהאלטן אויף לקולא, דאס ווייס איך אויך קלאר, צען פופצן מינוט נאך די שקיעה איז שוין פיטש בלעק, קומטס נישט אויף א פלאץ און טוטס אנדערש ווי מען טוט. און די עסן זאל מען אבאכט געבן וואו מען קויפט און אזוי ווייטער, און אויף די קינדער זאל מען אבאכט געבן אויב מען טראגט מיט, און די אינגע ווייבלעך זאלן אבאכט געבן אויף די אינגעלייטלעך, און די פרויען אויף זייערע מענער, ס'זאל זיין אלעס אויסגעהאלטן על צד היותר טוב. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, און עס איז זייער וויכטיג פאר'ן ציבור, ס'איז א בכלל א בכלליות'דיגע זאך, דאס האט נישט נאר צו טון מיט'ן פארן יעצט, דאס האט צו טון בכלליות, אונז האמיר אסאך לאוו'ן אין די תורה, לא תנחשו ולא תעוננו, און. עס איז דא נאך לאוו'ן, טאר נישט מאכן קיין כישוף. נאכדעם זאגט די תורה תמים תהיה עם השם אלקיך ולא תחקור אחר עתידות. זאלסט נישט נאכגיין נאך עתידות. דער אייבערשטער האט זיינע וועגן וויאזוי ער פירט די וועלט און דו דארפסט זיצן ווי מען זאגט רואיג. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך. ווען פאר א מענטש גייט נישט גוט, איז שטאטס ער זאל זיך אריינלאזן אין תהלים און אין חצות און בעטן דעם אייבערשטן, כ'האב ענק שוין אמאל נאכגעזאגט ס'איז דא, פון ר' שלמה זלמן מרגליות איז דא א ספר וועגן אויפשטיין חצות, ברענגט ער דארט אז ס'איז דא אזאלעכע זעק, א זאק, וואס אז מ'טוט אן דעם זאק, די גמרא ברענגט עס אויכעט אז ווען איינער טוט אן א זאק איז אין תפלתו חוזרת ריקם, ברענגט ער אז ס'איז נאר פון א ספעשל נוצה של עזים, נישט סתם א זאק, ס'מוז זיין נוצה של עזים, ער ברענגט עס פון א רש"י מסכת שבת, כ'דענק נישט יעצט די אלע מראה מקומות, אבער על כל פנים אז מ'איז מתפלל מיט א זאק, אונז העלפט זיכער דער אייבערשטער, ס'איז דא סגולות וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דורך די תורה און אזוי ווייטער. יעצט געווענטליך היינט גייט עס אביסל אנדערש, די ערשטע זאך גייט מען צו א חכם, א חכם באשי, א גרויסן חכם, אדער מען גייט צו די רעבעס, צו די בלאפערס, צו די פעיקערס וואס זיי זאגן לייג אראפ געלט,

אזוי ווי זיין טאטע האט געצויגן ביי די זיבעציג, זאג איך אים, דו משוגענער הונט וואס דו ביסט, דו הייבסט יעצט אן צו ציען דיין נאז ווי דיין טאטע ביי די זיבעציג, בעבי אר יו אוט אוו יור מיינד, די זעלבע אויך, די אלע ספינקע קינדער זעצן זיך אראפ אינמיטן די הקפות ווייל די טאטע האט זיך אראפגעזעצט, די טאטע איז געווען זיבעציג, עס זענטס ראצערס, אנגעפרעסענע, אנגעפאשעטע חברה, עס פעלט ענק גארנישט, עס האבן געבויעט די שענסטע שיל, די רבי, דער ר' הערשעלע, כ'האב געקענט א איד א גביר וואס ער פלעגט אים אלץ בעטן אז ער זאל אים געבן, ער זאל אים בארגן געלט, פארן זומער, ער האט געזאגט אזוי, זומער קומט דאך נישט קיין עולם ווייל מען פארט דאך ארויס אויפן קאנטרי, במילא האט ער נישט קיין גרויס געזעגענכטס, האט ער פשוט נישט דורך צו לעבן דעם זומער, און יעדן נאכן זומער פלעגט ער אים באצאלן, דער איד פלעגט אים בארגן צוואנציג דרייסיג טויזענט דאלער פארן זומער, פארשטייסט? דער איד האט זיך געפלאגט פאר פרנסה, ער איז געווען אין גלות, און במילא. האט ער געטוהן וואס ער האט געטוהן, האט ער געצויגן מיט די נאז, ער האט געהאט פרעשור מיט אלעם, קומען אן די ראצערס דאהי חברה און זיי ציען די נאז, און זיי זעצן זיך אויך אראפ אינמיטן די הקפות, משוגע מטורף וואס ער האבן איהם אראפגעזעצט זיך צו דאס. עניוועי, און סאו וועגן דעם האב איך נישט זוכה געווען צו מאכן א מקווה פארן קראלער, ווייל כ'האב געזאגט וואס

ויהי היום איז ער געווען לעבן הרב הגאון רבי חזקאל רוט קארלסבורגער רב שליט"א, לעבן אים האט ער אין מירון א דירה, רבי חזקאל האט זיך אן אייגן הויז, און לעבן אים האט ער איז ער איינגעשטאנען ביי איינעם, ער האט נישט קיין אייגענע דירה, נאך א בחור, ער פלאוט נאך ארום, עניוועי האמער אים דארט געטראפן, און ער און דעמאלטס בימים ההם ווער ס'געדענקט מירון אמאל פלעגט מען עסן נבילות וטריפות. יעדער מענטש האט געכאפט א מעסער, געזאגט על הסכין לכבוד רבי שמעון און א שעכט געטאן, און נאכדעם האט מען פון דעם געמאכט על האש, מען האט נישט געזאלצן עס אפילו, ארייט אז מען מאכט גריל דארף מען עס נישט זאלצן, אבער על כל פנים, און נאכדעם האט מען דאס אהיים געטראגן, מען האט א גאנצע א האלב יאר האט מען געגעסן פון דעם נבילות און טרייפות ווייל דאס קומט פון רבי שמעון, אזוי ווי אידן געגאנגען עולה רגל זיין בית המקדש און מען האט געגעסן די קרבנות, אבער. אין בית המקדש האט מען נישט געטארט ארויסגיין, ס'איז יעדער קרבן האט זיך זיין פלאץ ווי מ'מעג עס אלץ נעמען ווי נישט, ווען נישט וואלט מען זיך עס אהיימגעטראגן אויף חוץ לארץ וואלט געווען א מחיה, עניוועי אזוי פלעגן זיי דאס טון, דאס פלעגט מען אפילו אויסשיקן אויף אמעריקע, מ'פלעגט מיט, איינער האט מיר געזאגט אני שולח את זה לבן דוד שלי לארצות הברית ועוד. האב איך אים געפרעגט, זאג מיר דו זאגסט אים אויך אז ס'איז נישט געזאלצן? זאגט ער אה שכחתי בזה. עניוועי, ס'איז נבילות, ס'איז טרייפות, חלב, דם, ס'איז אלע מעלות וואס ס'איז דא, און ליידער. עניוועי, בקיצור, איך בין אריין צו דעם מאהל און איך האב געזען אז ער קען נישט שעכטן, און איך קען שטעלן זייער גוט א חלף, נישט ווייל איך בין א שוחט, נאר מיר האבן געזאגט אסאך רבנים אז דו פארסט אויף רוסלאנד אזויפיל מאל אהין און צוריק, מאך זיכער איין זאך, אז דו לערנסט דיך אויס. צו שטעלן א חלף, ווייל צו יענער האט דרסה צו נישט דאס קענסטו נישט זעהן, אבער צו ער קען שטעלן א חלף דאס קענסטו זעהן, איך האב טאקע ברוך השם מציל געווען, ס'איז געווען אמאל א שחיטה וואס ר' ערענטרוי האט געגעבן א הכשר אויף זייער פלייש, זיי האבן געמאכט זייער גוטע סאלאמי אין ספעין, און דאס פלעגט מען שיקן אין גאנץ יוראפ. און איך בין אריינגעקומען דארטן צו דעם רב קאהן האט ער געהייסן, און ער געווען דער שוחט דער רב, האב איך אים געזאגט, הער מיך אויס רב קאהן, דאס איז געווען אין מאלאגא ספעין, איך בין א טאטע פון פֿערצן קינדער, קיין פרנסה מאך איך נישט, איך קום פון לונדון, און איך וויל דו זאלסט מיך אויסלערנען שחיטה, זאגט ער פיין, פאר טויזנט, איך געדענק וואס ס'איז געווען דארטן זייער געלט אין ספעין, צו ס'איז געווען ענגלישע געלט, פאר טויזנט וויל איך דיך אויסלערנען. זאָג איך אים, אָבער הער אױס, איך האָב דאָך אַ שטוב מיט פֿערצן קינדער, איך קען נישט זיצן דאָ צו לאַנג. זאָגט ער, דו דאַרפֿסט זיך נישט זאָרגן, קום צװײ מאָל אין בית-השחיטה, און איך װעל דיר געבן אַ תּעודה. שױן, איך גײ אין בית-השחיטה, און איך באַמערק, אַז דער סכּין איז פּגום, ס'איז אַזױ טרײף, װאָס טרײף קען זײַן. און נאָך אַ זאַך ער האָט געטאָן, ס'איז אַ גױיִשע בית-השחי, איז בית, מע הרגעט דאָרט בהמות. האט ער דאך געוואלט אריין קומען דארטן, איז וואס ער האט געטון איז אז ער פלעגט נעמען די בהמה און ער האט צוגעבינדן די בהמה אויף אזא פאול און ביין האלז און ווען ער האט געשחט'ן האט זיך די בהמה מער שוין נישט געשלאגן ס'איז דאך שוין געווען טויט האט זיך די בהמה אראפגעלאזט און עס האט אויפגעריסן דעם גאנצן קאפ יעצט נישט געקענט בודק זיין גארנישט די בהמה האט זיך גראד גענומען ס'האט אויסגעלאזט די כוחות ביים ערשטן שניט, איך ווייס נאכנישט צו ס'איז אפילו געווען רוב סימנים, בקיצור, ס'איז געווען א חורבן עולם, און איך בין געגאנגען גראד צו רב ערענטרוי פון די בית דין אין לונדון, ווייל זיי האבן געגעבן די שחיטה, דארט איז אויך געווען אין דזשיבראלטער אינגעלייט מיט א כולל, זיי האבן אויך גענומען פון דא סאלאמי, ס'איז געווען די בעסטע סאלאמי וואס איז דא, לכאו', איך האב עס נישט געטעיסט, באט עניוועי.

רב ערענטרוי איז אראפגעפארן און ער האט געמאכט אן אייגענע שחיטה, ער האט געזען ס'איז טאקע צרות, און ער האט געמאכט א שחיטה פאר פאר דזשיבראלטער פאר די אלע, אין א שטאט וואס איז ביי די גרעניץ פון ספעין און ס'הייסט לא ליניא, לא ליניא הייסט די שטאט, און דארט האט מען עס געמאכט, און שוין, א מחיה. סאו עניוועי איך קען בודק זיין א סכין דורך און דורך. כ'קען עס צושטעלן אז מ'ברויך, באט עניוועי, ס'איז נישט מיין פאך, ס'איז נאר אז מ'זאל קענען נאכקוקן אנדערע. שוין, בין איך אריין צו דעם האל און כ'האב אים געזאגט, דו שעכטסט דאך אזוי פיין, כ'האב געזען ווי גוט דו שעכטסט, לערן מיך אויס אויף דיין סכין און אויף דיין מעסער. האט ער מיר געגעבן די מעסער, איך זאג אייך, ס'איז געווען. יעלו הרים ירדו בקעות. דאס איז א אנדערסטעיטמענט אויף דעם סכין, געווען א שרעק צו קוקן דערויף. און אריין צו רב חזקאל רוט, כ'האב געזאגט הערטס אויס רב חזקאל, איר זענט דא, איר קענט דאך שחיטה, כ'מיין איר געבט דאך א הכשר אויף מיעל מארט, און איר זענט דא, איך וועל אייך דערציילן וואס דא איז געשען, זאגט ער ווען ער גייט שעכטן דער נעקסטע זאג אז ער זאל מיך רופן, איך וויל געבן א ברכה, קיצור, רב חזקאל האט געזאגט ער וויל געבן א ברכה, נו. און ביי די נעקסטע שחיטה איז געשעהן אזוי אז ס'איז געווען אן אומגליק און רבי חזקאל האט געזעהן אז ס'איז א פגום'דיגע חלף האט ער אנגעהויבן צו שרייען ס'איז א סכין פגום ס'איז נבילה טריפה האבן זיינע חסידים געזאגט מ'וועט דיר אראפהאקן דעם קאפ מיט דעם סכין פגום האט ער געמוזט אנטלויפן יעצט אזוי איז געווען יארן לאנג אין מירון מירון יעדער פלעגט שעכטן ביז איך האב געזעהן דעם חורבן. האב איך אנגעהויבן צו ארבעטן, דא איינער הרב מחפוד אין בני ברק, ער און קלאמפישן ארבעט פאר די רבנות און ער הייסט זייער אן ערליכער, האב איך אים געזאגט זאלסט וויסן וואס דארט גייט פאר, און ער איז געקומען אמאל נאר אום לג בעומר באקוקן און ער האט געזאגט אז אתה צודק, ער האט מיר ממש געבענטשט אז כ'האב עס באמערקט, יעדער האט גע'שחט'ן ווי אימער, האט מען געמאכט א מקום השחיטה וואס נאר דארט מעג מען שעכטן און די רבנות געבט א הכשר, עס איז דא געהעריגע שוחטים מיט געהעריגע בדיקת סכינים, און. ס'האט זיך געמאכט א מורא'דיגע תיקון אין דעם ענין וואס אנשטאט מ'זאל אהיימגיין פון ר' שמעון מיט נבילות וטריפות איז מען אהיימגעגאנגען מיט כשר, אקעי, אויך גוט. למעשה דער מלול האט גע'שחט'ן אין די ווען מ'האט נאך געמעגט שעכטן אינדערהיים, און ס'איז געווען גארנישט, ס'איז געווען א זאליד צאנז אלעס, עניוועי. למעשה איז שפעטער זענען זיי נאכגעלאפן ר' חזקאל עפעס אפאר וואכן אז מ'וועט אים הרג'ענען אהער אהין, ןןן ער איז געווען א יודע עתידות אויכעט, ער איז געווען א סייקיק. איך וויל ענק קודם מסביר זיין, ס'איז דא מענטשן, זיי זאגן דער רבי האט געקענט תופס זיין מחשבות מחשבות, ס'איז דא גוים וואס זיי קענען עס אויך טון. דאס הייסט א סייקיק, דער אייבישטער געבט אריין געוויסע כוחות אין מענטשן, און א סייקיק קען דיר זאגן פונקטליך פון וואס דו טראכסט. ס'איז דא פאלשע אויכעט, אזוי ווי ס'איז דא פאלשע רעבעס, ס'איז דא פאלשע סייקיקס, זיי נעמען דערנאך צו דאס געלט מיט אלעם. אבער ס'איז דא מענטשן וואס זיי האבן אין זיך די חכמה, דעם כח אז זיי קענען וויסן יענער'ס מחשבות, ס'איז דא וואס זיי האבן לעקטער אין די הענט, זיי קענען אויסהיילן מענטשן מיט אנרירן, ס'איז דא טויזנטער מיני זאכן וואס דער אייבערשטער האט אריין געגעבן אין די בריאה. יעצט למעשה איז דער מלול זעהט אויס אז ער האט יא געקענט דערגיין געוויסע זאכן, ער איז געווען אזוי א סייקיק, איך קען נישט זאגן ער האט נישט געוויסט גארנישט, עפעס זעהט אויס האט ער יא געוויסט, און ס'איז געווען א באבוב'ער חסיד וואס ער האט אים צוגעטראפן אסאך זאכן. ס'מוז נישט זיין אמת אויך נישט, ס'מוז נישט זיין אז ער האט יא געוואוסט, קען זיין ווייל זיי פרעגן דיך קודם אויס אסאך שאלות, נאכדעם ווייסן זיי ווי עס האלט מיט דיר. איינמאל האט מיר א סייקיק געזאגט אין אן עירפארט, זאגט ער איך קען דיר זאגן אלעס פון דיר, זאג איך ווייסטו וואס, זאג מיר ווי אלט איך בין, דאס איז אלעס וואס איך וויל, דארטן קען איך דיך מכחיש זיין, האט ער נישט געוואוסט, איך האב געהאט א חבר. אונז זעמער אויפגעוואקסן אינאיינעם, און ס'איז געווען אין די גאס אויף פארטי עיט סטריט אין באבוב איז געווען דער איד ר' פסח פעטמאן וואס איז געווען בקי פונקטליך אין כל כתבי האר"י געקומען פון צפת פלעג איך אויפשטיין פיר פארטאגס יעדן טאג כ'האב געלערנט אין סענדז סטריט פיר אזייגער מ'האט גענומען א טעקסי מ'איז זעמער געווען ביי דעם איד א קוואדער נאך פיר און ביז א קוואדער צו זעקס האמער געלערנט עץ חיים מ'האט געלערנט די אלע זאכן וואס מ'קען נישט פארשטיין נאר אז מ'א רבי געבט עס איבער פאר א תלמיד. די אלע פרצופן, פרצוף רחל, פרצוף לאה, די אלע זאכן, איך האב עס געלערנט מיט א חבר בחברותא מיט דעם ר' פסח פעטמאן, די סוף איז געווען אז דער חבר האט חתונה געהאט און איך האב חתונה געהאט, מיר האמיר ביידע ברוך השם חתונה געהאט, ער האט זיך אריינגעלאזט אין די קבלה'שע זאכן, איך האב מיך ארויסגעלאזט גראד דערפון ווייל איך האב געזען מען דארף מאכן פרנסה, ער האט זיך אריינגעלאזט אין די קבלה'סטישע זאכן. און דער ר' פסח פעטמאן האט אונז געזאגט, זאלטס לערנען יעצט, כאטש יעצט טאר מען נאך נישט, אבער אז איך וועל נישט דא זיין און ס'איז נישטא ווער ס'וועט עס איבערגעבן וועט עס אינגאנצן פארגעסן ווערן, וועטס ווערן עלטער וועטס ענק צוריק נעמען דערצו. למעשה ער איז געבליבן דערביי און ער האט געטראפן עפעס אזא חכם אין ארץ ישראל און ער האט אים געזאגט, דו האסט פיר קינדער. ער האט אים געזאגט נביאות, דו האסט פיר קינדער יעצט. האט ער אים געזאגט, כ'האב דאך נאר דריי. זאגט ער, דעמאלטס האט דיין ווייב מזנה געווען, דו האסט פיר. בקיצור. ער קומט אהיים צום ווייב און ער הייבט איר אן צו אינטעראגעיטן, זאג מיר, דו האסט שוין געהאט נאך א קינד פאר מיר נאך מיר? זאגט זי, הער אויס, אונז האמיר חתונה געהאט האב איך געהאט דם בתולים, א האלב יאר האט עס געדויערט אז אונז זאלמיר ענדיגן מיט די דם בתולים, דו ביסט אליין געגאנגען פרעגן שאלות, נאכדעם ביסטו קיינמאל נישט געפארן אן מיר אין ערגעץ, אונז זעמיר געזעסן אייביג דא, און האמיר געהאט איין בעיבי און נאך א בעיבי און א דריטע בעיבי, און ווי געגאנגען די פערדע בעיבי, ס'מוז דאך דא זיין. עקסטרע ניין חדשים פאר נאך א בעיבי. קיצור, ער האט נישט געוואלט הערן, ער איז געווען פארגלייבט אין דעם חכם, און ער האט איר געגעט. שוין, א גוטן פורים. ער האט חתונה געהאט מיט א פרוי א שלאק, איר הערט, איוב'ס יסורים איז נאך נישט קיין פערמיל א טויזענטסטל פון וואס זיין פרוי טוט אים אן, זי איז געווען א גרושה, און זי געווען פול מיט צרות יגון ואנחה. און זי האט חתונה געהאט דאס, האט שוין חתונה געמאכט אירע קינדער מיט זיינע קינדער, ס'איז שוין א מחיה. א גליקליך לעבן האט נישט געהאט צו טון מיט א חכם. מיין טאכטער קומט אמאל אהיים פון וויזשניצער סקול אלס מיידל און זי דערציילט א מעשה אז ס'איז געווען אמאל א חכם, און ס'איז געווען עפעס א איד וואס ער האט געהאט א גוט א פעלד און ס'האט אנגעהויבן צו שטארבן די טשיקן, קומט ער צום חכם זאגט אים דער חכם פאר טויזענט דאלער וועל איך דיר געבן א פאוערפול קמיע, שוין געט א קמיע די טשיקענס פייגען ווייטער, טרעפט ער אים נאכאמאל זאגט ער פאר צען טויזענט וועל איך דיר געבן אזא פאוערפול קמיע פאר דעם גיי איך שוין אין מקווה פאר איך שרייב עס און ס'וועט אויפהערן צו שטארבן די טשיקן. בסוף איז די טשיקענס פייגען ווייטער. בקיצור דער איד האט געזעהן אז ס'איז אובד עצות איז ער מער נישט צוריק געגאנגען. איינמאל טרעפט אים דער חכם דעם איד אויף א חתונה פרעגט ער אים זאג מיר איר האט נאך טשיקענס ווייל איך האב נאך קמיעות איך קען דיר נאך געבן פאר געלט ס'איז לצנות די גאנצע זאך חוץ פון דעם וואס ס'שטייט און עטס וועטס קוקן אין די הקדמה פון ספר חסידים, ווער ס'באנוצט זיך מיט קמיעות מיט השבעות מיט שדים דער פארט נישט גוט, עט די ענד אוו די דעי גייט ער באצאלן א פרייז, און ס'ידוע דער בעל שם הקדוש איז אריבער דעם וואסער, דער ניעסטער טייך איז ער אריבער, מיט אמונה פשוטה האט זיך ארויף געשטעלט אויפן גארטל, ער האט געוויסט אז דער אייבערשטער וועט אים נישט לאזן פאלן, דאס הייסט נישט באנוצט זיך מיט שדים מיט רוחות, סאו דאס איז זיך באנוצט מיט אמונה פשוטה, סאו דאס מעג מען, איז למעשה איז אזוי דער מהר"ל. איז איז ער האט גענומען דעם באבובער אינגערמאן האט אויף אים געמאכט א גוטן דזשאב עד כדי כך אז ער האט קאנווינסט ר' שלוימעלען אז ר' שלוימעלע זאל שיקן מענטשן צו אים. מיר האט דערציילט א איד איך האב אים געטראפן אין א פליגער פרעג איך אים וואו פארסטו צו חכם מהול דער רבי ר' שלוימעלע האט מיר געזאגט איך זאל צו אים גיין זאג איך אים רבי איד דער מענטש איז א מאכיל נבילות וטריפות מען טאר נישט גיין צו אים. ניין דער רבי האט מיר געזאגט זאג איך אים איך וואלט געוואלט רעדן צום רעבן פאר דו גייסט יא דיך האב איך שוין נישט געקענט מיר געווען אויף א פליגער עניוועי די סוף איז געווען ויהי היום איז ער געווען אין ביטש אין תל ברוך דארט לעבן תל ברוך אין הילטאן און ער האט מאנס געווען א צוועלף יעריג מיידל צו מאנס געווען כ'מיין דאס איז א חלק פון זיין חכמים'שאפט מאנס געווען א מיידל ער געווען אין אלע צייטונגען אין ארץ ישראל אז מ'זוכט אים פאר אונס. ער איז אנטלאפן אויף מאראקא. איך בין אמאל געווען ביי רבי עמרם בן דיוואן האב איך אים דארט געטראפן. יעצט איך האב נישט געקענט מיט אים אנהייבן ווייל ער ער קען נעמען א מעסער אדער זיינע חסידים ער וואלט מיך דערהארגעט. אבער כ'האב מודיע געווען דארטן פאר די קהילה זאל וויסן מהול האט מאנס געווען א מיידל און מ'זוכט אים אין ארץ ישראל. זיי האבן עס איבערגעגעבן דארט פאר די פאליס. זיי האבן איבריגנס נישט געוואלט האבן קיין מענטש וואס איז מאנס אידישע טעכטער. סא דאס האט זיך אויסגעלאזט פון דעם מהול, ער איז אין דזשעיל, ער איז שוין ארויס, צו ער האט גענומען ברוך מרדכי'ן פאר א יועץ ער זאל זאגן אז ער האט טעיפס, די אלע זאכן איז דאך שוין נישט וויכטיג, מען האט אים איינגעזעצט אין ארץ ישראל ווען ער איז אנגעקומען. יעצט למעשה ווער ס'האט אים געברענגט צום באבובער רב און ווער ס'האט אנגעדרייט דעם באבובער רב דאס איז געווען הרב משה קעסלער. יעצט קען זיין ער האט ביי אים יא צוגעטראפן צו קען זיין ס'איז אויך געווען דמיונות איך ווייס נישט אבער ווען באבובער רב איז געוואויר געווארן ווען ער איז געקומען צו אים איז ער געוואויר געווארן אז ער איז א בחור האט באבובער רב זיך גערעגט וואס האסטו געטוהן דא? למעשה וויל איך ענק זאגן ס'איז נישט דא היינט קיין חכמים דער אייבישטער פירט אלעס כ'האב געקענט א איד ער געהייסן ר' משה משי זהב ער געוואוינט רחוב רחל אמנו נאמבער פיר האט ער געוואוינט דארט. און ער האט געקענט חכמת היד מורא'דיג, און ער האט געזאגט יעדעם גוטס און שלעכטס, ער האט געזאגט ווען דו וועסט א חתן ווערן, ווען א מיידל וועט א כלה ווערן, למעשה האט ער אבער אייביג געזאגט ס'קען זיך טוישן, ס'קען זיך טוישן. ער האט מיר געזאגט אמאל אז דו זיין אלט, איך דענק צוויי און פופציג יאר וועסטו שטארבן, אזוי האט ער מיר געזאגט, איך האב נישט קיין קו החיים אינגאנצן, ער האט מיר געוויזן ווי דאס איז. יעצט דער אמת איז ער האט עפעס געטאטשט, ער האט געוויסט, איך האב געהאט אמאל א פראבלעם וואס דאס האט זיך געהאנדלט צווישן לעבן און צווישן טויט, און איך האב געהאט א חלום מיט מיין זיידן, דעם טשענגערער רב, רב אשר אנשיל ברב שמואל הלוי, און ער האט מיר געזאגט, ס'פעלט דיר גארנישט, גיי נעם א מעדעצין, און ווער פארזיכערליכט, איך האב עס שוין פארציילט אפאר מאל אויפן האטליין באריכות, ס'איז אפילו שוין געדרוקט געווארן אין די נפלאות פונעם הייליגן טשענגערער זיידן, סא עפעס האט ער געזען, אבער ער האט אייביג געזאגט, דערשרעק דיך נישט, מיט תפילה קען מען אלעס אויסבעטן. אזוי האט ער געזאגט, דעמאלטס איז נישט געווען תפילה גראדע, דעמאלטס איז געווען אז ס'איז געקומען צו מיר א איד ר' בנימין זאב זוסמאן און ער האט מיר געזאגט אז ער בויעט איבער אין טשענגער די חזירים מאכן זיך אויס אויף די אלע קברים דארטן זאגט טאהש'ע מיין טשענגערע רב בקיצור האט ער געדארפט האבן געלט פרעג איך אים וויפיל ברויכסטו האט ער געזאגט פֿיר טויזנט דאלער איך האב דעמאלטס געהאט פֿיר טויזנט דאלער שוין אוועק געלייגט אויף חתונה צו מאכן קינדער האב איך אים געזאגט אזוי איך זעה דאך איך בין זייער נישט געזונט איך האב געהאט עפעס אין מח איך ווייס א געוויקס צו וואס און עס האט מיך אראפגענומען אינגאנצן פון די פון די פיס, כ'האב שוין נישט געקענט גיין. זאג איך אים, איך גיי דאך עניוועי שטארבן, דא האסטו די פֿיר טויזנט דאלער, עס וועט די לייף אינשורענס זארגן פאר די קינדער. און א פאר וואכן דערויף בין איך געווען אין טאהש, כ'בין געווען דארטן ווייל כ'פלעג אלע יארן סוכות פארן, כ'האב נישט געוואלט אנדערש משנה זיין, און אינמיטן די נאכט ווי פֿינעווע פארטאגס ביי אשמורת הבוקר, קומט מיר איינער אין חלום און ער זאגט, איך הייס אשר אנשל בן שמואל הלוי, און דו וועסט האבן א רפואה שלימה, גיי צו א דאקטער זאג ביסט פארקילט און נעם א רפואה. אינדערפרי איך בין אויפגעשטאנען און ס'איז געווען סוכות, גיי איך אריין צום טאהשער רעבין פאר ער איז געגאנגען לולב בענטשן, און איך זאג אים רבי איך האב דאס און דאס געחלומט, זאגט ער נחום דו האסט א ישועה. זאג רבי ווער איז אשר אנשל בן שמואל הלוי? זאגט ער דו ווייסט נישט? דאס איז דיין זיידע די טשענגער רב איך צינד א לעכט נאך אים יעדן טאג. מוצאי יום טוב, נאך דאס הייסט די ערשטע טעג האט מיך די טאשער רבי געלאזט רופן, האט געהאט הונדערטער חסידים האט אינזין געהאט נחום ראזענבערג און זאגט נעם שוין דעם באס און פאר אהיים אויף ניו יארק און בעט א א דאס א מעדיקעישן פאר פארקילעכץ איך קום דא אריין צו א דאקטער הייבט דער דאקטער אן וואס א מעדיקעישן פאר פארקילעכץ זאג הער מיך אויס איך בין שוין געווען אין מאנטריאל כ'האב נאך נישט געוואלט נעמען זייערע מעדיקעישנס טאמער כ'האב א ריעקשן כ'האב א קאלד אין קאפ געב מיר א מעדיקעישן, האט ער מיר געגעבן עפעס א מעדיקעישן, און ברוך השם זייט דעמאלטס ווייס איך נישט פון צרות, סאו עפעס זעען זיי יא, מ'קען נישט זאגן אז זיי זעען אינגאנצן גארנישט, אבער דאס האט ער אלץ געהאלטן אין איין זאגן דערשרעק דיך נישט ווייל דו קענסט נאך מצליח זיין, פארוואס? ווייל ס'דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט תפילה, תפילה, תפילה, תפילה, איך האב גראדע אפילו נישט געבעטן ווייל איך בין שוין געווען אזוי קראנק, כ'האב שוין נישט געבעטן. נאר וואס, דער אייבערשטער האט מיר אונטערגעשיקט א מצוה, דער זוהר הקדוש זאגט, ווען א, ווען אן עושר זאל וויסן וואסערא טובה, אן ארעם מאן, טוט מיט אים ווען ער האט קומט בעטן צדקה, וואלט ער אים געקושט און געהאלזט, פארשטייסט? איז בקיצור איז ער אריינגעקומען אין שטוב, ער האט געבעטן, ס'איז מיין זיידע, איך האב אים אלעס געגעבן. עניוועי, איז מען דארף וויסן די אלע זאכן, ס'איז א חזקה העשויה להשתנות, אמאל טוט א מענטש א מצוה און ס'איז אים באשערט, אז ער זאל חלילה גיין פון די וועלט, און ער גייט נישט, אין זוהר הקדוש איז דא אסאך אזעלכע מעשות, עפעס איינער איז געשלאפן, איז געקומען א שלאנג און די שלאנג האט אים געוואלט צובייסן, און אזוי ווי די שלאנג האט אים געוואלט צובייסן, האט ער זיך געגעבן א ריר און די שלאנג איז אנטלאפן. איז געגאנגען איינער פון די חבריא פון דעם זוהר, איך ווייס נישט ווער ס'איז געווען רבי יצחק צו ווער, און געפרעגט וואס האסטו געטון היינט א מצוה, דו ביסט ניצול געווארן פון א מיתה וודאי, האט ער געזאגט איך ווייס, ס'איז געווען אן ארעם מענטש, איך בין געגאנגען דאווענען, מ'האט געפירט אן ארעם מענטש מיט קייטלעך ווייל ער האט נישט באצאלט שכר, וואס ער האט געדארפט באצאלן פארן פרץ, האב איך געהאט דאס געלט האב איך עס אים געגעבן. זאגט ער, זאלסט וויסן ביסט ניצול געווארן פון א מיתה ודאי, נישט פון א מיתה ספק. די טאכטער פון רבי עקיבא'ן האבן די שטערן זעהער געזאגט דעם טאג פון די חתונה גייט זי שטארבן, און אזוי איז געווען, מען האט געוויסט זי גייט שטארבן, מען האט חתונה געמאכט ווייל מען מאכט חתונה, ווייל אפשר דער אייבערשטער וויל עס זעהן אין איר מזל, זי איז אריין אין יחוד שטיבל, זי האט אויסגעטון איר שלייער, און זי האט אריינגעשטעקט די פין אין די וואנט, אמאל איז די וואנט געווען א פלאץ ווי מען האט געהאלטן זאכן. אזוי ווי די גמרא זאגט ביי בדיקת חמץ, כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה, די ווענט און מען בודק וואו מען האלט זאכן, איז ארויסגעפאלן א נחש וואס זי האט אים געשטאכן פונקט אין קאפ און ער איז ארויסגעפאלן אויף דר'ערד, איז רבי עקיבא אריינגעגאנגען ודרש און ער האט געדרש'נט, נישט די גיפט פון דעם שלאנג הרג'עט, נאר די עבירות הרג'עט, וצדקה תציל ממות, זאגט ער לא ממות ספק אלא ממות ודאי, איר געווען באשערט פון ווען זי איז געבוירן, זי וועט שטארבן אזוי האבן די שטערן זעהער געזען. נאר וואס איז געווען די זכות וואס זי האט געהאט? ווייל זי האט געוואוסט זי גייט עניוועי שטארבן, האט זי געמאכט א סעודה פאר אלע ארעמע לייט אין שטאט, פון דעם נעמט זיך אז מען מאכט א ארעמע חתונה, זי האט פאר יעדן געגעבן צו עסן, און יעדער האט איר געבענטשט, און יעדער האט איר געגעבן א ברכה, די זיווג זאל עולה יפה זיין, זאלסט האבן דורות ישרים יבורך, און דאס האט צעבראכן דעם גאנצן גזר דין פון וואס זי איז געקומען אויף די וועלט מיט דעם גזר דין. איז דאס דארף מען וויסן די גאנצע צייט, מען טאר זיך נישט אריינלאזן אין די זאך. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז דא א סייקאלאדזשיקעל פוינט אויכעט, סייקאלאדזשיקעל, איך וויל ענק זאגן, ווען איינער זאל זאגן פאר מיר אז דיין זון וועט זיין טערטי פייוו פלאס ווען ער ביז ער וועט א שידוך טון, איר ווייסט אז פון די אכצען יאר וואלט איך שוין נישט געשלאפן א נאכט רואיג, אזוי בין איך געשלאפן רואיג, כ'האב דאך נישט געוויסט אויף וועם דער גזר דין איז אויסגעשטעלט. דער אייבישטער האט געוואלט אז די דור המדבר זאל לעבן רואיג כאטש א גאנץ יאר, מען האט זיך געלייגט אריין אין די קברים, תשעה באב און ביים פופצענטע האט מען געוואוסט ווער ס'איז געבליבן בלייבט שוין דאס יאר לעבן און פארטיג, כאטש ווייסט ער האט ער א גאנץ יאר צו לעבן, ס'איז אזוי נישט גוט צו וויסן די עתידות דעט יו דאונט איווען נאו, בפרט נאך ווי יענער איז טמא מטומא פון קאפ ביז פיס, א ער האט מאנס געווען, ביי דעם וואס האט מאנס געהאט האט מען אים געכאפט, אין מאראקא איז ער זיכער מאנס און מ'כאפט אים נישט ווייל דארט א טערד ווארלד קאנטרי און דארט האט ער חסידים, קוקטס אן אליעזר בערלאנד קוקטס אן די אלע חזירים וואס דא גייט פאר. סא זאגן זיי קענען עתידות, און אויב טאמער יא קומט עס פון די קדושה, און אפילו ווען ס'איז שוין אזוי באשריבן דיין מזל, ס'דא מענטשן וואס זענען מתפלל און זיי דרייען זיך ארויס פון זייער שלעכטן מזל. סא בקיצור יענער איד, א באבובער, איך ווייס וויאזוי ער הייסט נאר איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין די נעמען ווייל ס'איז שוין היסטערי עניוועי, האט ער גענומען דעם באבובער רב און האט אים משכנע געווען אז מ'זאל שיקן צו יענע מענטשן, און באבובער רב האט געשיקט, איך ווייס קלאר אז ער האט געשיקט, איינער ווייסט נאך וואס ער האט אמאל געשיקט? שפעטער האב איך געשיקט מעסעדזשעס פארן באבובער רב ער זאל אויפהערן מיט די זאכן ווייל יענער איז א מנוול מען האט אים שוין געכאפט מיט אלעם דעמאלטס הער איך האט זיך באבובער רב אפגעלאזט דערפון יעצט וויל איך ענק עפעס זאגן עטס גייטס פארן אויף ארץ ישראל ס'וועלן קומען חכמים חכמים באשים ס'וועלן קומען אלע מינים דער קען חכמת היד דער קען חכמת הפרצוף יעדער קען עפעס אן אנדערע זאך. מיין מזל אז יענער האט מיר געזאגט איך וועל זיין אזוי אלט ווען כ'וועל שטארבן, מיין מזל איז געווען איך האב נישט געגלייבט, העט איך אים ווען געגלייבט וואלט איך געהאט א מיזערעבל לייף, איך האב נישט געגלייבט, נישט ווייל כ'האב געהאלטן כ'על עס אויסבעטן ביים אייבערשטן, כ'האב געהאלטן ס'איז באלאוני. יעצט עפעס האט ער געטאטשט מיר, אדער יא אדער נישט, אדער זאגט ער פאר יעדן די זעלבע, פאר איינעם געלונגט עס און פאר איינעם נישט, סאו כ'וויל ענק זאגן איין זאך, ס'איז דא אסאך חכמים, די אלע חכמים זענען נואפים, ס'איז דא איינער וואס האט געהייסן פון די גרעסטע און מ'האט אים נעבעך געהארגעט מיט א מיתה משונה, איך וויל נישט זאגן קיין נעמען, אז וועט איר נאכקוקן אין זיין תיק וועט איר זעהן אז אין די משטרה איז דא א תיק וואס צוויי פרויען האבן מתלונן געווען אויף אים אז ער האט זיי געטאטשט צו געפאטשקעט צו געוואוינט מיט זיי, און נאכדעם האט ער נאך געהייסן א חכם באשי ווייל ער האט געהאט אפאר רוצחים וואס זיי האבן יעדן אונטערגעברענגט. ס'איז נישט דא קיינער היינט אין די שטאט וואס מ'מעג צו אים גיין.

וואס דאס איז די געפערסט געפערליכסטע עבירה וואס איז דא, און מען דארף וואטשן מען זאל נישט גיין צו קיין איינע פון די חברה, זיי האבן זיך געמערט כלחוך השור את ירק השדה חכמים מען גייט צו דעם, ס'דא גאנצע ליסטע ווען מען פארט אויף ארץ ישראל דא אזאלכע פרויען וואס זיי געבן שוין גאנצעטע ליסטעס צו די ערשטע גיין צו די, מען גייט שוין אפילו צו פרויען אויכעט, חכמות, איר הערט וואס דא טוט זיך? צו א פרוי אז דו גייסט פארשטיי איך. איי דאונט בלעים יו, ווייל דו גייסט זינדיגן, אבער ווי גייסטו צו א זכר זינדיגן? יעצט נאכאמאל, נישט אז איך דזשאסטיפיי עס, אבער ס'מאכט סענס. מען דארף נעמען יונגע מיידלעך, מען דארף נעמען די אכצן יעריגע ניינצן יעריגע מיידלעך זאל ווערן חכמות. אנבעליוועבל, סאו וויל איך ענק זאגן, פליז נאו וואט יור דואינג, און גייטס נישט צו די אלע פלעצער, אונז האמער א באשעפער, אונז האמער א תורה, אונז האמער דארטן א כותל מערבי ווי עטץ וועטס גיין, אונז האמער א קבר רחל, אונז האמער א מערת המכפלה, עטץ וועטס גיין אויף די אלע פלעצער, און אונז האמער. און גאנץ ארץ ישראל איז הייליג, דער פלטרין של מלך. די סדר וויאזוי די תפילות גייען ארויף אין הימל איז, אז גאנץ די גאנצע וועלט דאווענט, ארץ ישראל דאווענט די ערשטע, דארט ווערט די ערשטע טאג מיט אלעם, און אלע תפילות גייען ארויף דורכן בית המקדש, צום בית המקדש של מעלה. סאו אז דו ביסט ביים פלטרין של מלך און דו קענסט זאגן א תפילה צום רבונו של עולם, און אפילו ס'איז דיר באשערט עפעס שלעכט קענסטו עס אויסבעטן, דארפסטו גיין צו די חכמים, און נאכדעם ווען דער חכם זאגט דיר אז ס'וועט דיר גיין שלעכט וואס גייסטו דעמאלטס טון? מוזט דאך אויכעט אנקומען צום אייבערשטן, סאו וויי פארוואס ביסטו בוגד אינעם אייבערשטן. יעצט אז ס'פארט אזא גרויסער ציבור אידן און דער אייבערשטער איז נישט ממאס קיין תפילת ציבור, קיין תפילת רבים, זאלט עטס פארן און זאלטס מתפלל זיין, און נאר מיט תפילה העט מען געהאלפן ווערן. בכלל ס'גוט אז מ'ווייסט נישט עתידות, שטעל דיר פאר ווען יעדער וואלט דען געוויסט עתידות ביפאר ווארלד וואר טו, שטעל דיר פאר מ'וואלט שוין צען יאר פארדעם אונטערגעגאנגען, מ'וואלט נישט געהאט קיין לעבן. אזוי זאגט מען דיה לצרה בשעתה, ס'איז גענוג ווען ס'קומט די צרה, איך דארף עס נישט וויסן פאראויס. שטעל דיר פאר ווען א מענטש זאל וויסן ער גייט האבן א קינד און דאס קינד העט אים שטארבן חלילה אלץ יונגל, אלץ. יונג קינד, קודם כל וועט ער דאך נישט גיין האבן א קינד, און אפילו ווען יא וועט עס אים וויי טוהן די גאנצע צייט, אזוי איז דאך גענוג ס'טוט אים וויי ווען ס'געשעהט דער אומגליק, דאס דארף מען וויסן, נאר תפילה דאס איז אונזער געווער, בחרבי בקשתי בצלותי בבעותי, דאס איז אונזער געווער. ס'דא עדווערטייזט יעצט אז ס'געקומען א פרוי דא, איר הערט? ס'הייסט עין טובה, זי איז רעבעצן איידל מילער, זי קען אוועקנעמען. א עין הרע איז א עין טובה, און ס'איז דא דא אדרעסן ווי מ'קען גיין צו איר זיך קאנעקטן, און זי האט א אימעיל, זי האט אלעס, זי איז אפ טו דעיט, ס'איז מורא'דיג, מ'דארף וואטשן. ביי זיך קען זי נישט, מסתמא איז זי גענוג יונג אז זי זאל קענען מזנה זיין. ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר. ס'איז דא א מעשה מיט שלמה המלך, ער האט געהאט זיין שר צבא, און ער האט אים אייביג געבעטן אז ער זאל אים אויסלערנען די שיחות דקלים צו די שיחות שדים, שלמה מלך האט אים אלץ געזאגט ס'פעלט אים נישט אויס, ס'פעלט אים נישט אויס, איינמאל האט אים שטארק דערקיטשעט האט אים שלמה מלך אויסגעלערנט, בקיצור איז א מעשה אין מדרש, אין מדרש קהלת, אין מדרש א מעשה אזוי אז די סוף איז געווען ער האט אים אויסגעלערנט און וואס איז געווען איז אז ער האט געהערט ווי איין שד זאגט פארן צווייטן צו איין. טייטלבוים פארן צווייטן אז ביי דעם שר צבא גייט זיך אנכאפן א פייער אין בעיסמענט און ס'וועט אפברענען זיין גאנץ הויז, וויאזוי העט זיך עס אנכאפן? אזוי און אזוי. קיצור האט ער אבאכט געגעבן אז אין דעם בעיסמענט האט ער נישט אריינגעלייגט די זאך און ס'האט זיך נישט אנגעכאפט א פייער. א וואך שפעטער הערט ער אז ביים שר צבא גייט געשען אן אומגליק אז די פערד גייט פייגערן ווייל ס'וועט עמעץ לאזן ביינאכט אינדרויסן בטעות און ס'וועט ווערן קאלט פארפרוירן און ס'וועט שטארבן. האט געמאכט זיכער אז מ'האט נישט געלאזט קיין פערד אינדרויסן.

דאס האט אים שלמה המלך געזאגט, ס'פעלט דיר נישט אויס זאלסט וויסן. עניוועי, יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן ווען עטס פארטס אויף ארץ ישראל, ס'שטייט, כ'האב גערעדט דערפון זייער א לאנגע אריכות אויף קעסטל צוויי, אויף ניין פייוו וואן טו סיקס טו טרי סעווען וואן פאר, באקס נומבער טו. ס'איז א גאנצע תורה באריכות אבער כ'על עס זאגן בקיצור, און ווער ס'וויל עס הערן באריכות קען עס הערן דארט. פארטס אויף ארץ ישראל. איז דא אזוי, ס'איז כדאי צו פארן אויף א פלאץ וואס הייסט מעלה בית חורין, וואס איז דארטן? דארט איז די אבני אלגביש, וואס הייסט אבני אלגביש? יעצט משה רבינו זאגט פאר פרעהן אז ס'גייט קומען אזא מכה וואס דאס הייסט ברד, און דער אייבערשטער זאגט אים הנני נותן את כל מגיפותי, איך גיי אריין לייגן מיין גאנצן כח אין דעם, מיין גאנצן שטארקייט. אה, ברד איז אבער סך הכל געווען איינע פון די מכות, וואס איז די גרויסע כל מגיפותי? נאכדעם רש"י זאגט ביי את כל מגיפותי מלמד שמכת בכורות איז קשה מכולם, מען רעדט פון מכת ברד, ווי פאלט רש"י אריין מיט מכת בכורות? איז דא וואס ווילן זאגן ס'איז געשטאנען מ' בית ראשי תיבות און דער דרוקער האט געמאכט דערפון מכת בכורות אבער אין אמת'ן דארף עס מאכן מכת ברד, יעצט העט עטס נאכקוקן אין מדרש רבה שטייט קלאר ארויס. מלמד שמכת ברד קשה מכולם, מכת ברד איז געווען די שווערסטע מכה וואס איז דא, איז קומט יעצט אויס עפעס ליגט אין די מכת ברד, און נאכדעם דער אייבישטער טיילט עס אפ אין פרשת וארא, און נאכדעם אין בא הייבט דער אייבישטער אן החודש הזה לכם, עס גיי איך גיין געבן התחדשות מען זאל זיך קענען דערפרישן, ס'איז מורא'דיג וואס דא טוט זיך, וואס איז דער מכת ברד? איז וויל איך ענק זאגן. די גמרא זאגט אין מסכת ברכות, ווען איינער זעט א פלאץ וואס מ'האט געמאכט ניסים פאר אידן, דארף ער מאכן א ברכה ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. סאו זאגט די גמרא, איינע פון די זאכן, ס'איז אין שלחן ערוך אויכעט אין סימן רי"ח, אז איינע פון די פלעצער איז אז איינער זעט אין מעלות בית חורון די אבני אלגביש, מאכט ער די ברכה. יעצט וואס איז דאס אבני אלגאוויש? זאגט די גמרא, אבני אלגביש דאס איז שטיינער וואס איז געווען ביי משה רבינו'ס צייט און שפעטער ביי יהושע בן נון ער האט איינגענומען די זיבן מלכי אמורי. שוין. איז יעצט וואס איז דאס אבני אלגביש זאל איך ענק זאגן? שטייט דאך דא אז די ברד איז געווען. א מכה כל מגיפותיה, וואס איז די כל מגיפותיה? עפעס סך הכל געווען אביסל האגל, ס'איז יעצט געווען א קאלטער טאג און ס'איז געווען אביסל האגל, און וואס איז געווען עק וועלט? דער תירוץ איז זייער פשוט, ווען משה רבינו האט איז ארויסגעגאנגען פון די שטאט האט מתפלל געווען אז ס'זאל נישט קומען מער קיין האגל, זאגט דער פסוק אז ס'איז לא נתך ארצה, ס'איז נישט אראפגעקומען מער אויף דער ערד. יעצט איז דא, איך ווייס נישט פונקטליך פון וואו די האגל איז געקומען, צו פון די סטרעטאספעיר צו די עטמאספעיר צו נאך העכער, צו וואו ס'איז געקומען איז עס געבליבן, אלעס איז געבליבן שטיין אינמיטן. שטעל דיר פאר. און וואס איז געשען? די שטיינער. איז לא נתך ארצה, און ווען ס'איז געקומען די צייט, אז יהושע בן נון האט געדארפט מלחמה האלטן מיט די מלכי אמורי און ער האט נישט געקענט ווייל זיי זענען געווען שטארק, האט דער אייבערשטער געווארפן אויף זיי די שטיינער, אזוי שטייט אין פסוק, והשם המטיר עליהם אבנים גדולות מן השמים. יעצט, פארוואס הייסט עס אבני אלגביש? גביש מיינט גבי איש, ס'איז געגאנגען פון איין מענטש צום צווייטן. ס'איז געגאנגען פון משה רבינו וואס ער האט געהייסן איש. ווייל ס'שטייט וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים, און ס'איז געגאנגען צו יהושע בן נון וואס ער האט אויך געהייסן איש, ווייל ס'שטייט איש אשר רוח בו, איז דאס הייסט אבני אלגביש, ס'איז געגאנגען אויף די איש. יעצט די אלע שטיינער זענען געבליבן יעצט למשמרת, ווען משיח העט קומען העט דער אייבערשטער אויכעט מלחמה האלטן מיט די שטיינער קעגן די רשעי דור און קעגן גוג ומגוג. ווייל דעמאלטס וועט אויך זיין אזאלעכע מענטשן אזוי ווי ס'איז געווען בשעת אין מצרים וואס נאר א פיפטל זענען ארויס געגאנגען די איבריגע אכציג פראצענט זענען געשטארבן, ווייסטו אין הייליגן נועם אלימלך זאגט אויך די זעלבע, ווען משיח העט קומען וועט זיין אסאך מענטשן וואס זיי וועלן וועלן זייער רייכקייט און זיי וועלן נישט וועלן גיין צו משיח'ן און זיי וועלן נישט דערלעבן משיח'ן זיי וועלן אלע שטארבן אזוי ווי אין די שלושת ימי אפילה. כּל-פּנים, סאָ דאָס איז די גרױסע זאַך פֿון די שטײנער, װעגן דעם שטײט כּל מגפֿותי, װײל דאָס װעט נאָך אַרױסראַטעװען װען משיח װעט קומען. יעצט, עטץ קענט זען דאָס פּלאַץ אין מעלות בית חורון, ס'איז דאָ אַ פּלאַץ, און עטץ קענט זען די שטײנער, און זײ זאָגן, די אַרקעאָלעדזשיסטס, אַז ס'נישט דאָ אַזעלכע שטײנער אין גאַנץ ארץ-ישׂראל, ס'איז אַזעלכע משונהדיקע שטײנער, שטיינער וואס זענען געפאלן זענען זיי געווען אש ומים, און וועגן דעם האט פרעה געזאגט, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, ווייל ער האט געזען אז נישט די וואסער ווערט אויסגעלאשן פונעם פייער, און נישט דער פייער האט מורא פארן וואסער, האט ער געזען אז ס'איז דבר והיפוכו, און דאס האט אים מורא'דיג געטאטשט די נשמה, ער האט געזען אז דער אייבערשטער פירט די וועלט מיט אזא היפוך אז ער האט אנגעהויבן מורא צו האבן. יעצט צו נעמען און מיר האט מען געוואלט געבן א שטיין פון דארט כ'האב עס מורא געהאט אהיים צו ברענגען ווייל איך בין נישט זיכער די גמרא זאגט ווען מען זעהט אבני אלגביש בבית חורון ביי מעלות בית חורון דארף מאכן א ברכה האב איך א ליטווישע חקירה איך האלט אז די כולל יונגעלייט פון כרם שלמה זאל דאס מברר זיין צי דווקא נאר ווען מען זעהט עס בבית חורון צי טאמער איינער ברענגט עס פון דארט וואס ער ווייסט זיכער עס קומט פון בית חורון צי דארף מען אויך מאכן א ברכה. ווייל אז ער וועט עס אהער ברענגען און יעדער וועט עס זעהן וועט ער מחויב זיין בברכה. כל פנים דארט איז אויך דא א גרויסע פעלד, איז דארט דא א ספרדישער איד, אוי, איך האב געזאגט אין מיין האטליין אמאל אז אברהם אבינו איז געווען א ספרדי, אברהם אבינו איז געווען פון איראק, פון בבל, וועגן דעם די ספרדים האבן זיך אזא מין שטארקע אמונה, אברהם אבינו האט אריינגעברענגט אין דעם בבל אזא מין שטארקע אמונה אז אונז אלע אשכנזים, טוזן ווי מען רופט אונז אין ארץ ישראל מעגן מיר זיך שעמען פאר די ספרדים. עס איז דאך דא א ספרדי וואס ער אונט א ריזיגן פעלד און דארטן וואקסן ביימער וואס אין דעם וואקסן טרויבן און ער האט דארטן אזא דאס אזא גאנצע אפטיילונג פאר מאכן גוטע וויין בקיצור

פרעג איך אים פארוואס טוסטו נישט עפעס עפעס זאל נישט שטארבן, הייבט ער אן צו שרייען אויף מיר זה לא שלי זה של הקדוש ברוך הוא מיט אזא אמונה פשוטה, איך זאג ענק באמת ס'איז אנבעליוועבל צו אהינגיין, טאמער ווילט עטס נעמען א ברכה פון א חכם נעמטס פון אים א ברכה, ווייל די אידן זענען זיך מוסר נפש אויף שמיטה און אין דעם זכות וועט אונז דער אייבערשטער אם ירצה השם אויסלייזן, כ'האב געזאגט אמאל אין א שיעור ס'דא דריי שיטות אין שמיטה, ס'דא איין שיטה אז היינט בכלל נישט שייך קיין שמיטה. ווייל דארט ווי ס'איז נישט שייך קיין יובל נישט דא קיין שמיטה און אונז ווייסן מיר נישט ווען ס'איז יובל ווייל אונז האמיר נישט בקבלה פונקטליך צו איז נאך נײַן און פֿערציק ווערט דער יובל צו דער נײַן און פֿערציקסטער איז דער יובל ס'איז א מחלוקת אין די ראשונים אבער אונז ווייסן מיר נישט די מסורת סאו נאכדעם איז דא א שיטה אז בזמן הזה שמיטה דרבנן און נאכדעם א שיטה אז ס'איז מדאורייתא שטעל דיר פאר ער נעמט עס אן אז ס'איז מדאורייתא און ער וועט נישט אנרירן די געוויקס און כאטש ער האט צו הונדערטער טויזענטער דאלער שאדן, שטעלט זיך פאר וואס כלל ישראל איז, עניוועי גייטס דארט אהין אין מעלות בית חורון און איך זאג ענק עטס וועטס אלע הנאה האבן, מאכטס א טריפ מיט די גאנצע באס. און בכלל די ענין פון שמיטה דאס איז זייער אפילו עס איז נאר א דרבנן צו אפילו עס איז נאך ווייניגער ווי א דרבנן אונז האלט מיר עס איין מיט גרויס פרייד און מיט גרויס כבוד, ווייל דאס וועט דאך אונז ארויסציען פון גלות. אזוי זאגט רשי אין פרשת בהר, אויף די זיבעציג שמיטות וואס מ'האט נישט געהיטן, מ'איז געגאנגען זיבעציג יאר אין גלות בבל. איז למעשה האט מען א סימפאטיע צו דעם ענין פון שמיטה, און נאכדעם ס'ברענגט אריין אמונה בהשם, וויאזוי שטייט דארטן אין פרשת בהר? פארוואס שטייט למה נסמכה? שמיטה צו בהר סיני, צו זאגן אז אזוי ווי אלע פרטים און דקדוקים פון שמיטה איז געגעבן געווארן אויפן בארג סיני, סא דאס האט צו ביי אונז א גרויסע סימפעטי, א סימפאטיע, גייטס וויזיטן וויאזוי מען היט אפ שמיטה, אמאל פלעג איך האלטן פון קוממיות, ווען איך בין אויפגעוואקסן האט מען געזאגט ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, איך האב געדאוונט אין ריסקעווע, ר' מענדל רייכבערג פלעגט דארט דאווענען שבת, פארנומעט אסאך מאל, און הרב בנימין מענדלסאן דער רב איז געקומען דא נאך געלט, און ער האט געזאגט ותוליכנו מהרה קוממיות וועגן די שטאט קוממיות וועט אונז דער אייבישטער ארויסנעמען פון גלות, היינט ווייס איך נישט אזוי ווייל אין קוממיות האט מען אזויפיל מזנה געווען מיט די קינדער אז איך האב געבעטן אז מען זאל נישט האלטן קיין שמיטה אינגאנצן, מען זאל מאכן זיכער אז יעדער האט א דזשאב. וואסערע זנות דארט האט זיך אפגעטון, און דער זון, דעם קוממיות'ער רב'ס זון, ער האט געהייסן ר' מנחם מענדל, ער האט נאך געהייסן אז מען זאל פארשווייגן אלע זנות, און ווער ס'קומט פאראויס וועט ער ארויסווארפן פון קוממיות, האט ער ארויסגעווארפן איינעם לעפקאוויטש, א שמוץ געווארן פון די גאנצע זאך, איך האב זיי געזאגט, שמיטה איז זייער גוט, אבער מען מוז עפעס טון, טאמער גייט מען ליידיג, וועט ארויסקומען נאר זנות, יעצט מען טאר דאך נישט ארבעטן מיט ביימער און מיט די פעלדער. מ'קען אבער מאכן קאנטרעקטינג ווארק, מ'קען בויען, צובויען א ווילא, א הויז, אלעס. אבער ליידיג טאר מען נישט גיין, אפילו ס'איז שמיטה. באט כ'האב געזאגט אנפאנג פונעם שיעור אז ס'איז זייער נישט גוט צו פארן שמיטה וועגן פירות פון שמיטה, אז מ'דארף אבאכט געבן צו ס'איז נישט געוואקסן אין שמיטה. האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, מ'דארף אבאכט געבן אויף די שאלעכץ וואס מ'ווארפט אוועק, דארף מען אויך וויסן אז מ'דארף. אפגעהערט אפהיטן קדושת שמיטה, נישט אזוי גלאטיג די אלע זאכן, אבער עניוועי, עס וועט ענק אינטערעסירן וויאזוי מען פירט זיך און עטס וועט ענק אזוי נוהג זיין. יעצט אויך דא אסאך האטעלס, סעקאנד קלעס האטעלס, וואס מען טאר דארט נישט שלאפן, און זענען ביליג, למשל אפילו אין ירושלים אין גאולה איז דא אזא סעקאנד קלעס האטעל, דארט קענסטו טרעפן א זונה אין בעט אויכעט, סאו זאלט זייער געווארענט זיין ווי עטס טשעקטס אריין, ווייל די מטרה פון די האטעלס איז אויכעט אז זיי זאלן געבן פרנסה פאר איזרעילי ארעמע חברה. יו שוד בי ווערי קעירפול וואט יור דואינג, איך האף אז די טריפ וועט זיין ארגענייזט און קיינער וועט נישט אוועק גיין, יעדער וועט גיין אינאיינעם, איך וויל נישט זאגן די נעמען פון די האטעלס ווייל איך וויל ענק נישט געבן קיין אדרעסן. מען זאל זיך אויכעט אנטוהן זייער ווארעם ווייל הגם אין ארץ ישראל איז מען נישט צוגעוואוינט צו די פרעסטן, דעם ווינטער האט דארט געקלאפט אביסל פרעסטן מיט שניי, מען זאל מיטנעמען גאלאשעס, און אזוי ווייטער. אויך האב איך געוואלט זאגן אז אויפן פליגער פארנדיג און קומענדיג מען זאל נישט מאכן קיין חילול השם, מען זאל נישט זיך אריינשטופן צום שכן, טאמער ס'איז א פרוי זאל מען זיך בכלל נישט זעצן, עטס זענטס בארעכטיגט צו זאגן עטס ווילטס נישט זיצן לעבן א פרוי, און יעדער זאל זיצן לעבן א מאן, און מען זאל נישט מאכן קיין חילול השם, מען זאל נישט נעמען איבערוואג, ווייל דאס מאכט אן נאר א חילול השם, מען נעמט זיך שרייען און קריגן, און מען זאל זיך צושטעלן צו אלעם. אזוי ווי מען דארף אז ס'זאל זיין א קידוש השם נישט חלילה דאס פארקערטע. כ'האב אויך געוואלט זאגן וועגן נעגל וואסער, כ'בין געפארן אמאל מיט א פליגער, כ'מיין ס'איז געווען אל על מ'האט זיך געגאסן נעגל וואסער אויף די פלאר, די פליגער די פיוסעלאדזש שטייט שיף, און ס'איז אראפגערינען די וואסער ביז אין די בעק, ס'אלץ א חילול השם, דו ווילסט דיך גיסן נעגל וואסער איים וויט יו אלל די וועי, נעם דיר מיט א קליין פלעשל וואסער, קענסט נעמען סעלצער אדער אפילו רעגולער וואטער, און נעם דיר אויך מיט א כלי וואס דארט וועסטו עס אריינגיסן און נאכדעם טראג עס ארויס. די גאנצע פליגער מוז נישט ליידן אז דו גיסט נעגל וואסער. נאר וויל זאגן נאך א וויכטיגע נקודה, עטס ווייסט אז דער הייליגער דברי חיים האט געהאט א זון שינאווער רב, שינאווער רב איז געפארן אויף ארץ ישראל, און האט געזען אז מען דוכענט אינעווענדיג ביי רב שמעונ'ן דוכענט מען, און ער איז זייער ברוגז געווען מרעיש עולמות געווען און געזאגט מען טאר נישט, ס'דא אפילו פון אים א בריוו וועגן דעם, ווייל ער האט געהאלטן אז מען קען נישט זאגן סתם קברי צדיקים אינם מטמאים און די כהנים קענען איבעראל גיין, הגם מען זאגט ביי רב שמעונ'ן איז דא אונטן א פתח, ס'איז א טפח, און ס'איז דא א קומה. כ'וויל ענק זאגן די אלע זאכן איז זייער פיין, ס'איז גוט צו זאגן, צו ס'איז אזוי ווי קען מען וויסן היסטערי פון אזויפיל יארן, איז די וואס זיי פירן זיך על פי דברי חיים, פרט נאך בית באבוב, זאלן אריינטראכטן אין דעם און זאלן פרעגן א רב צו זיי מעגן דארטן בכלל אריינגיין דוכענען צו נישט, מ'האט יעצט געמאכט שוין די לעצטע פינף זעקס יאר אז אינדרויסן איז דא ווי כהנים דארפן נישט אריינגיין אינעם אוהל, דארטן קענען זיי יא. דוכענען אבער פרעגטס ענק נאך און, אין אנדערע קברים ווי אנדערע פלעצער ווי מען גייט למשל אין טבריה ווי מען וועט גיין איז דא גרויסע בית החיים'ס וואס מען זעט שוין נישט קיין זכר, איז דארפט עטס אויף די אלע זאכן אבאכט געבן, אין הר הזיתים דארף מען אבאכט געבן דארטן איז נישט דא די ארידזשינעל גדרים. ס'איז שוין היינט אראפגענומען אסאך קברים. בקיצור, די כהנים האבן אין יוראפ און ווי איבעראל, עטס ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט שוין היינט, אפילו ביים הייליגן רבי ר' מיילעך, אזויפיל כהנים ווערן נכשל מיט טומאת כהן, ווייל ביי רבי ר' מיילעך, דער מענטש וואס האט איבערגעבויעט דארטן דעם גאנצן גדר הייסט ניסנבוים. ניסנבוים הער איך איז א מחלל שבת, ער איז אן אוכל טריפות, ער ווייסט גארנישט פון אידישקייט, ער האט זיך נאר צוגעטשעפעט ווייל מען האט מען האט אים מקרב געווען. על כל פנים, דער גדר איז נישט געבויעט אזוי ווי עס דארף צו זיין להלכה, ס'איז געבויעט אויף א האלבן בית החיים ארויסגעווארפן, מיט אנדערע ווערטער מען האט אפגעשניטן א בית החיים ווי מען האט געוואלט, און די איבריגע פאלן נעבעך אלע ארויס, און דארט איז דא קברים. מיר האבן דערציילט עלטערע אידן אז ביז ווי די ראוד איז ווי די באסעס פארן ביז אהין איז געווען דער בית החיים. ר' מענדל רייכבערג האט דעמאלטס געשריגן ס'איז נישט אויפן ריכטיגן פלאץ, בקיצור יעדער גייט. נאך דעם לאידך גיסא דא אין נודע ביהודה א תשובה אז די קברנים האבן געזאגט אז מ'האט אויפגעגראבן אין אלט פראג א בית החיים איז שוין נישט געווען גארנישט נאר רפש וטיט שוין נישט געווען אפילו קיין כזית פון א מת במילא פארלאט ער זיך אז דארט ווי ס'איז נישט דא קיין סימנים און דארט איז נישטא קיין קברים, פארלאט ער זיך אז דארט איז נישטא, אז איך שטעל אויף די חזקה אז ס'איז שוין נישטא גארנישט. יעצט אויף דעם נודע ביהודה קען מען נאך אסאך זיך דינגען, ווייל איך האב שוין אויך עוסק געווען אין אסאך מאל אויפגראבן קברים אין אלטע, כ'בין געווען אין אומאן, דער בית החיים איז אלט אריבער הונדערט פֿופֿציק יאר, און מ'האט געבויעט דארט א לעקטער פאול, אונז האמיר געטראפן גאנצע גולגולות'ן, מיר האמיר נישט געטראפן קיין כזית מן המת, ווייל ס'איז שוין צו אלט, אבער מיר האמיר געטראפן אלעס וואס איז מטמא על פי הלכה. סאו למעשה אויף דעם נודע ביהודה קען מען זיך קען נאך ווי מ'זאגט דן זיין צו וועגן דעם מעג א כהן טאקע גיין א בית החיים אפשר אין פראג איז געווען א שטארקע ערד עס האט אויפגעגעסן ס'איז ידוע אז אין הר הזיתים איז א ענין צו ליגן ווייל ס'איז זייער שטארק ערד מ'זאגט אז ביז פֿיר און צוואַנציק שעה עסט עס אויף דעם גאנצן גוף אזוי האב איך געהערט סאו בקיצור די אלע זאכן דארף א כהן וויסן כשם שמקבל שכר על הדרישה כך מקבל שכר על דער אייבערשטער זאל העלפן עטס זאלטס פארן. ס'זאל זיין מאכן א קידוש השם, ס'זאל זיין א כבוד פארן הייליגן באשעפער, פאר זיין תורה, ס'זאל זיין א כבוד פאר די דיינאסטיע פון בית באבוב, און ס'זאל זיין א כבוד פארן רב, און ס'זאל זיך פירן ווייטער א שיינע קהילה אזוי ווי ס'איז נתייסד געווארן דורכן ערשטן באבוב'ער רב, שלוימעלע, און יעדער זאל זיך אויסבעטן אלעס גוטס און זאל צוהיימקומען מיט שפע ברכה והצלחה, שידוכים פאר די קינדער מיט די אייניקלעך, מיט אסאך געלט און הרחבת הדעת, אמן.